א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תזריע מצורע דא אין אמעריקע, און אחרי קדושים אין ארץ ישראל, כ'האב געוואלט רעדן פארשידענע זאכן אבער קודם וויל איך רעדן אביסל א דבר תורה, עס שטייט פון בעלזער רב, מען האט גענומען די צוויי פייגעלעך, איין פייגעלע האט מען גע'שחט'ן מען האט אויף אים געשפריצט אויף א מצורע, און די אנדערע האט מען אוועק געשיקט ס'זאל אוועק פליען. פרעגט דער בעלזער רב פארוואס טוט מען דאס, זאגט דער הייליגער בעלזער רב א מורא'דיגע זאך, צו ווערן א מצורע דארף מען רעדן לשון הרע, מען רעדט לשון הרע ווערט מען א מצורע, איז וועט דאך מיינען דער מצורע זאל אויפהערן צו רעדן, זאל צושפארן דאס מויל, זאגט מען אים ניין, דו מוזט ווייטער רעדן, נאר דו מוזט וואטשן וואס דו מעגסט רעדן און וואס דו טארסט נישט רעדן, איז די זעלבע דא אויכעט, א מענטש ער ווערט נכשל, מיט זאכן וואס מען טאר נישט רעדן, מיינט ער אוי ער מוז זיך פורש זיין פון אלעם, ניין ניין, דו זאלסט רעדן און וואטשן וואס דו רעדסט, ווי דו רעדסט, ווען דו רעדסט, וויאזוי דו רעדסט און אזוי ווייטער. דאס איז וואס דאס לאזט מיך הערן, די מצורע מיט די צוויי פייגלעך. איין פייגעלע האט מען גע'שחט'ן, פאר די אלע עבירות וואס דו האסט שוין צוזאמגערעדט מוז מען דיך שעכטן, טוסטו תשובה, אבער נאכדעם קומט א נייע זאך אז דער אנדערע פייגעלע פליעט ווייטער ארום אין די גאנצע וועלט און דו דארפסט וואטשן וואס דו רעדסט. סא, יעצט כ'האב געוואלט זאגן. עס האט מיך אפגעקאלט איינער, איך האלט זיך אין איין זאגן, מען דארף וואטשן ווי מען האלט מיטן סידור, מען האלט זייער שמאל, ס'איז דא וואס זיי זאגן אז ס'גייט זיין יעצט א מלחמה, ס'וועט זיכער זיין א מלחמה זייער קערצליך, די אלע וואס דעם בעל מקובלים זאגן איז נישט אינטערעסאנט ווייל זיי רעדן שטותים און זיי ברענגען אראפ אידן פון וועג, איז למשל דער ליבאוויטשער רבי געווען מורא'דיג וויכטיג, ער האט געזאגט משיח משיח, ער איז געווען אן אלטער איד, ער האט געהאפט אויף משיח, און ער האט געזאגט ער איז שוין דא אט אין סעווען סעווענטי, און געווען אסאך וואס זיי האבן עס שלעכט אפגעלערנט אז ער איז גאר דער משיח. נאכדעם אז ער איז נעבעך אוועק האט מען געמוזט נעמען מיליאנס אוו דאלערס פאר טערעפי צו געבן פאר דעם עולם דארט, און נאך אפילו היינט ווער ווייסט וויפיל, סאו האבן פארלוירן דעם ענין פון אמונת בביאת המשיח, מען דארף וואטשן וואס מען טוט, יעצט האט מען אריין גענומען ר' חיים קניבסקי, ער האט געזאגט מארגן קומט ער, איבערמארגן, די וואך, די אנדערע וואך, קען זיין אז טאמער זאגט ער די זאכן איז אדער ער גלייבט שטארק אז משיח גייט קומען, אדער עס קען זיין ער איז שוין נישט אינגאנצן ביי זיך אויך נישט, ס'קען זיין חס וחלילה, ווייסט מען ווערט עלטער, מען דארף זייער וואטשן. די אלע עלטערע מענטשן, ווייל אסאך מאל ס'איז שוין ווי מ'זאגט כסבר נטרפה דעתו חס ושלום, כ'מיין עס נישט צו זאגן, אבער מ'דארף וואטשן, יעצט קומען זיי ארויס מיט עפעס א בעל מקובל ער האט געזאגט ס'וועט קודם זיין א מלחמה, א מלחמה וועט זיכער זיין, דאס איז נישט דא וואס צו רעדן, אבער צו משיח איז שוין דא, משיח איז זיכער דא, אונז גלייב מיר יעדן טאג, ואחכה לו בכל יום שיבוא אז יעדן טאג קען ער קומען, אבער די אלע, די גמרא זאגט דארטן, תיפח רוחא פון די וואס זענען מחשבין קיצין. דערווייל איז געווען אסאך אזאלכע מחשבין קיצין אין אלע יארן און זענען נאר געפארן ראנג, איז דא א מעשה וואס ס'איז געווען אין שנת תר"כ, די אידן הלכו כתר, און מענטשן האבן פארקויפט זייערע פארמעגנס, מ'איז געפארן אויף ארץ ישראל ווארטן משיח'ן, איז געווען דעמאלטס דער הייליגער דזשיקובער האט געשווארן, מיטן בעכער אין די האנט פאר קידוש אין די סוכה, אז דאס יאר שנת תר"כ גייט משיח נישט קומען. פארוואס ווייל ער האט געזען עס וועט זיין א חורבן ביי כלל ישראל, דעם ענין פון ווארטן אויף משיח'ן דארף מען אונז ווארטן מיט אמונה שלימה, נישט אויסרעכענען עס וועט אזוי זיין אזוי זיין, אפילו גרויסע צדיקים, ס'איז געווען דער הייליגער שיניעווער רב, ס'איז געווען תוף רייש סמך ו', האט ער אויך געוואוסט משיח גייט קומען, ער האט געארבעט און געארבעט למעשה איז ער אוועק תוף רייש סמך ה' האט געזאגט אזוי. ס'שטייט בווין תתקטר, מיט די וואוון, דעמאלטס וועט דער אייבערשטער באקומען זיין קרוין, האט ער געזאגט תוף רייש איז זעקס, פיר הונדערט און צוויי הונדערט איז זעקס הונדערט, און סמך איז זעכציק איז זעקס, און ו' איז אויך זעקס, איז תוף רייש סמך ו', האט ער געוואוסט אז דעמאלטס גייט קומען משיח. אפילו גרויסע צדיקים וואס האבן געמאכט חשבונות און זיי האבן געטון ווי אזוי דער הייליגער היכל הברכה שרייבט אז משיח העט קומען תוף, שין למד ו' וועט שוין זיין נאך תחיית המתים, און טאמער נישט קען מען אים ארויפגראבן ארויסגראבן פון זיין קבר, מען דארף נעמען דוד שמידל זאל אים ארויסגראבן און מען קען אים צעווארפן אויף אלע גאסן אין אין די שטאט, און ס'איז שוין תוף שין למד ו' איז שוין דורך אסאך יארן צוריק און ס'איז נאך גארנישט געשען, נאר וואס אונז זעמיר סבלנים כלל ישראל גייט אים נישט ארויסגראבן פון קבר. אבער מען דארף וואטשען פאר די אלע חכמים מיט בעל מקובלים מיט מעשות, יעצט איז גייט דרייט זיך ארום עפעס א חלום פונעם דער דער ר' שמואל הלוי וואזנער געקומען אין חלום צו אן אייניקל, אזוי דרייט זיך ארום אין די אלע וואטסאפס, און האט געזאגט אז משיח גייט קומען גראד נאך שביעות און ס'וועט זיין א מלחמה פארדעם און מען מעג עס מפרסם זיין אויף די וואטסאפס. פרעג איך א קשיא, כ'פארשטיי נישט, דא האט ער א גאנץ לעבן געארבעט אז מען טאר נישט קוקן די טמא'נע כלים, יעצט זאגט ער מען מעג נוצן די וואטסעפס? אה, רבותי, איך וויל ענק עפעס זאגן, די אלע חלומות לאזטס פאר מענטשן וואס זענען נישט קיין מאמינים, אונז זענען מאמינים בני מאמינים. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, די וואך איז מיר זייער א אינטערעסאנטע וואך, ס'איז דא איינער וואס ער הערט מיך אויס, און ער איז גראדע, זיין טאטע איז געווען פון די חשוב'סטע מלמדים אין סאטמאר, זיין טאטע איז געווען אונזער מלמד, און ער הערט מיך אייביג אויס, און ער האלט מיר אין איין זאגן, איך האב גערעדט אפאר חדשים צוריק אז ישמעאל גייט רעגירן אויף די וועלט און משיח וועט מלחמה האלטן מיט ישמעאל, און איך האב גערעדט אסאך וועגן דעם מען זאל קוקן ווי מען האלט אין סידור און מען האלט שוין זייער נאנט. איז למעשה איז געגאנגען דער אינגערמאן, ער הערט מיך אויס, ס'מיר טאקע א פלא אז ער הערט אויס, ער ווייסט דאך יא אז ס'איז דא אן איסור, איך האב אים געפרעגט ווי הייסט דו הערסט מיך אויס, זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת, דו זאגסט זייער גוט, א איסור אהער א איסור אהין. דו זאגסט גוט. עניוועי האב איך געזאגט אז מיט ישמעאל'ן וועט מען מלחמה האלטן פאר משיח העט קומען. זאגט ער מיר ברענגט ער מיר פון רבי'ן ויואל משה אז די רבי זאגט מיט אדום, ער זאגט מיר ס'איז ראנג מיין אינפארמעישן און אזוי ווייטער. זאל אים פרואוון וואו ס'שטייט אז ס'וועט זיין ישמעאל. האב איך אים געזאגט אזוי, דו געסט מיך א כאפ אן אזוי אינמיטן א וואכנטאג, פארנומען בין איך זייער אסאך, און אויסער דעם פארשטייסט דאך אליינס אז. רוב שיעורים זענען נישט אפילו נאכגעקוקט, ס'איז נאר מפי הזכרון וואס איך געדענק איז אז דו פרעגסט נאך א מראה מקום איז מיר זייער שווער, כ'האב געזאגט אמת ס'וועט קומען יעצט יום טוב מיט חול המועד, חול המועד ארבעט איך נישט, כ'מאך נישט קיין שיעורים אויך נישט, נישט ווייל מ'טאר נישט, מ'מעג חול המועד מ'מעג שבת מעג מען מאכן אזאלכע שיעורים, ווען יענער וואלט עס אויסגעהערט אין שבת און ס'וואלט געהאלפן. געהערט א מעשה אין אלעד, דאס איז לעבן בני ברק, דאס איז נישט. אילת מעציון גבר, ס'איז נישט דארטן ווי ס'איז דא דאס וואסער ווי מ'גייט שווימען, ס'איז אלעד מיט א דלת. בקיצור, ס'איז געווען אין א בית מדרש, און א איין און דרייסיג יעריגער אינגערמאן האט אריינגעגרעבט א יונגל, ער האט אים אריינגעפאפט אין טוילעט, די יונגל איז א עלף יעריג יונגל, און איינער האט עס געזעהן, האט ער זייער קלוג געטוהן, ער האט געקלערט כ'גיי שרייען ס'וועט א הערות זאגן כן לא פאפפאפפאפפאפפאפפאפפאפ געווען קלוג ער האט א קעסטל אין בית מדרש א קעסטל ווי ער האלט די טלית און תפילין א שאד כ'האב נישט געוויסט אז ס'איז דא אזאלכע זאכן אין ארץ ישראל אויך אנישט וואלט איך דאך דארט געפארקט מיין טלית און תפילין וואס דארף איך עס פארקן דא אין סאטמאר אין קליימער יעדער זאל זען אז ס'איז דא געפארקט און יצחק שטערן זאל זאגן יעדן אז איך לייג נישט קיין תפילין ווען איך ווייס דען אז אין אלעד איז דא קעסטלעך פארק איך עס אין אלעד. כ'פאר איינמאל אין צוויי יאר אויף ארץ ישראל, אמאל אפילו צוויי מאל א יאר, כ'וואלט עס דארט געפארקט, איך וואלט עס אפגעדאסט. עניוועי, איז האט ער געהאט דארטן זיין טעלעפאן אין דעם קעסטל, איז ער געגאנגען און ער האט אפגעקאלט די פאליס אום שבת אינדערפרי, און די פאליס איז געקומען ביז פינעף מינוט, און מען האט נאך געכאפט דעם חברהמאן על חם ווי ער זיצט מיטן יונגל אין טוילעט, העי, דאס איז דאך מורא'דיג, אוי, איטס אנבעליוועבל, קיינער האט אים נישט געזאגט קיין שלעכט ווארט, אך שבת, וויי, איר קענט דאך די אלע באלאוני קענט איר דאך, מ'טאר נישט, מסירה שמסירה, קיצור. ער איז געשטאנען דארטן אין טוילעט און מען האט אים ארויסגענומען געקייטלט און די פאליס, שטעל דיר פאר אז כ'בין א פאליס א מחלל שבת, ארבעט איך אום שבת? האט ער זיך אויפגעשטעלט אויף די בימה און ער האט געזאגט רבותי איך גיי ענק זאגן א יום כיפור דרשה פון כל נדרי, ווען איר זאלט וויסן וויפיל הארם עטס טוטס פאר א קינד ווען מען טוט אים מאלעסטן וואלט איר אליינס עס נישט צוגעלאזט איר וואלט דעם מענטש דערהארגעט אויף טויט, עניוועי, אבער צו רופן די פאליס איז אויך גוט, מען האט אים געהאלטן ביז מאנטאג. ער זאל זעהן א דזשאדזש און מ'לאזט אים נישט ארויס, ער איז פיניש. יעצט זענען זיי געוואויר געווארן אז ער האט שוין א היסטרי. איך זאג אייך מ'האט קיינמאל נישט געכאפט קיינעם דאס ערשטע מאל, אז מ'האט געכאפט ברוך מרדכי'ן, דעם קאמארנער חזיר, קאמארנער רעבע ווי ער רופט זיך, ער האלט שוין נאך פערציג יאר, ער פלעגט זיך אויפטוהן נאך צוואנציג יאר צוריק, היינט האב איך געכאפט א בחור אין מקווה א העכטל, הא הא הא, דו חזיר דו, דו אלטע נבילה. עניוועי. סאו למעשה איז אלעד פארט גוט ברוך השם, אבער למעשה איך מאך דאך נישט אום שבת דעם האטליין און עטץ הערטס עס נישט, גראדע זעה איך אז מען הערט עס יא, ס'איז געווען יעצט אויכעט חול המועד מיט יום טוב מ'האט עס געהאלטן אין איין הערן נעבעך סאו איז די ארץ ישראל'דיגע האטליין זאגט לכתחילה אז ס'איז יעצט שבת און יום טוב און מען לאזט עס נישט שפילן, איך פלעג עס אויך אמאל צומאכן אבער נישט אלץ קום איך אן צו יעדע זאך סאו איז בקיצור. איז חול המועד האב איך אביסעלע מער צייט, האב איך געזאגט פאר יענעם קום חול המועד זאג איך דיר צו איך וועל אין דעם אריינטוהן איך וועל עס טרעפן ווייל אז איך זאג דיר א זאך איז עס געזאגט, איז למעשה וויל איך קודם פאר דעם אינגערמאן וואס האט זיך זייער געזארגט און האט געהאט א סתירה פון מיינע רייד אז דער דברי יואל זאגט אנדערש און די אלע זאכן האב איך געוואלט דיר געבן, איך ווייס ווער יענער איז געווען אבער איך וויל אים נישט צוריק קאלן פריוואט ווייל. ס'איז א פאר ברידער, קען זיין כ'טרעף דעם ראנג ברידער, וויל איך יעצט געבן א קליינעם שטיקל שיעור וועגן דעם גלות וואס אונז גיימער זיין ביי די אראבער, וואס דאס איז דער לעצטער גלות. יעצט קודם וויל איך פארלערנען א מדרש, די מדרש איז מדרש רבי שמעון בן יוחאי, און ס'ווערט געברענגט אין אוצר המדרשים פון דעם אייזנשטיין, שטייט אזוי, וזה לך האות, מ'רעדט דארטן אז בן סוריא, וואס דאס איז דאך די אראבער, דאס איז נישט. די קאטוילישע, דאס איז ישמעאל, דאס איז מוסלימס, זאגט ער וזה לך האות כשאתה רואה שנפל נירון מזרחי שבדמשק, פאלן די שטאט נירון מזרחי אין דמשק, נפלה מלכות בני מזרח, ווען פאלן די מלכות בני מזרח, ואז תצמח הישועה לישראל, און משיח בן דוד בא, ויעלו לירושלים ויתענגו עליה, וקל ברחמיו ישלח לנו הגואל במהרה בימינו אמן, אזוי שטייט אין מדרש ר' שמעון בן יוחאי. אין אוצר המדרשים פון אייזנשטיין, ס'איז דא אין, מ'קען דאס טרעפן אין די לייברעריס, די אוצר המדרשים. יעצט, אין נביא, אין ירמי' קאפיטל מ ט, און אין זכריה קאפיטל ט, און אין ישעיה קאפיטל י ז, שטייט דארטן וועגן די מפלה פון דמשק. דמשק, דאס איז אויך ישמעאל. יעצט ווערט אויך געברענגט אז דמשק אותיות מקדש, אז דמשק, די קליפה פון ישמעאל פון דמשק, וואס דאס איז דאך געווען ישמעאל ביי אברהם אבינו אין דמשק, און די קליפה טוט אויפהאלטן דעם קדושה פונעם מקדש יעצט. עס איז דא נאך אביסל מער וואו כ'האב געטראפן, מער באריכות האב איך געטראפן אין. ס'ווערט געברענגט אין דניאל אז ס'איז דא דארטן די פיר מלכיות, זאגט ער נאכדעם וואס ס'וועט פאלן די פערטער מלכות יגיע משיח צדקנו מלכות השם תתגלה בעולם כולו. יעצט און די שאלה איז ווער די פערטע מלכות איז, צו דאס איז ישמעאל, אדער ישמעאל און אדום אינאיינעם, אדער אדום אליינס. יעצט פון דעם ארי הקדוש ווערט געברענגט פון ר' חיים וויטאל אין ספר עץ הדעת טוב, זאגט ער אז די פערטע מלכות דאס איז אדום, אזוי ווי די רבי ברענגט אין ויואל משה, און נישט אזוי ווי איך האב געזאגט אז דאס איז ישמעאל. זאגט ער אבער א מורא'דיג ווארט, און דאס האב איך געדענקט ווען איך האב עס געזאגט, אז ס'וועט זיין א פיפטער גלות אויכעט, ווייל איך ווייס דער מהרל פון פראג ברענגט אינעם פירוש אויף הגדה, איך האב געזאגט אויף דעם ספר וואס ער האט אויף פסח, ס'הייסט גבורות השם, זאגט ער אז ס'איז דא א פיפטער כוס, אונז רעד מיר נאר והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ס'איז דא א פיפטער כוס וואס דאס הייסט והבאתי, און דאס איז דער פיפטער גלות און דאס איז ישמעאל. איך האב שוין געטראפן אלעס וואס איך האב געזוכט וואו ס'שטייט, איך האב געהאט אביסל צייט צו זוכן. עס ברענגט דער אר"י הקדוש ס'הייסט רבי חיים וויטאל ברענגט אין ספר עץ הדעת טוב זאגט ער די זעלבע ווערטער אבל יש עוד גלות חמישי אחרון לכולם עס וועט זיין נאך א גלות חמישי וואס דאס וועט זיין די לעצטע פון אלע נישט נאר די פיר גלות עס וועט זיין נאך א פיפטע והיא גלות ישמעאל און דאס איז גלות ישמעאל מלכותו איז א מלכות תקיפה משאר ארבע מלכיות עס וועט זיין שטערקער פון אלע פיר מלכיות אזוי ברענגט דער אר"י הקדוש. און בכלל דאס דער אינגערמאן האט מיך געפרעגט, דער רבי זאגט אז אדום וועט זיין דער לעצטער גלות, האב איך אים געזאגט, אדום דאס איז רוים, דאס איז די קאטוילישע קירכע, זאגן זיי, זיי האבן עפעס היינט א כח אין די וועלט? אה! האב איך אים געזאגט אז ס'איז דא אין. אין מסכת יומא איז דא אין תוס' ישנים. ברענגט ער ערגעץ, כ'געדענק אויך נישט פונקטליך וואו, אבער ער ברענגט אז אזוי ווי זיי האבן געהארגעט אזוי ברוטאליש די עשרה הרוגי מלכות, האט מען צוגענומען זייער כח. איי דער אייבערשטער האט דאך געהייסן מען זאל זיי הרג'נען, אבער נישט אזוי ברוטאליש, אזוי ווי ביי פרעה, מען פרעגט, דער אייבערשטער האט דאך געזאגט ועבדום וענו אותם, פארוואס קומט זיך פרעה אן עונש, נאר ער האט זייער ברוטאליש געארבעט מיטן מיט כלל ישראל, איז ברענגען זיי עס א מורא'דיגע זאך. ס'איז געווען ביי איינער פון די עשרה הרוגי מלכות, ער האט געהייסן ר' חנינא בן תרדיון, האט מען אים ארויף געלייגט אויפן הארץ וואל וואס דאס איז געווען געווייקט מיט וואסער, כדי. אז די הארץ זאל נאך קענען אויסהאלטן נאך יסירים. פרעגט ער דער הגמון האט אים געפרעגט דער רוימער טאמער כ'זאל מאכן אז זאלסט שנעלער שטארבן וועל איך האבן עולם הבא זאגט ער יא וועסט האבן עולם הבא איז זעהסטו דאך פון דעם אז ס'איז נישט געווען באשערט מיט אזאלכע גרויסע יסירים אויב נישט וואס הייסט ווי קענסטו עס אראפנעמען. אז דו נעמסט עס אראפ איז שטארבט ער דאך נישט אזוי דער אייבערשטער האט געוואלט ער זאל שטארבן נאר דאס רשעות וואס זיי האבן שוין צוגעלייגט אויף דעם האט מען געקענט נאך האנדלען די זעלבע זאך פרעה האט אונז געגעבן מיט אזא גרויסן רשעות דאס האט נישט דער אייבערשטער געוואלט איז על כל פנים איז דאס איז דער ענין פון מלכות פון רוים פון די פערדע דאס איז אדום דאס איז שוין לאנג בטל געווארן די עשרה הרוגי מלכות האבן דאס שוין אראפ גענומען פון אונזער אקאונט אונז דארפן דאס שוין נישט דורך גיין. אבער וואס איז די שווערסטע גלות זאגט ער, דאס איז די גלות פון ישמעאל וואס זיין מלכות איז תקיפה משאר ארבע מלכיות, שטערקער פון אלע ארבע מלכיות אינאיינעם. נאכדעם שרייבט ווייטער דארטן רבי חיים וויטאל אין זיין ספר. אז ס'איז מבואר שגם הוא יפול, אז דער גרויסער מלכות ישמעאל גייט אויכעט פאלן, קומט אויס אז די מלכות ישמעאל, לויט ווי שטייט דא אין אר"י הקדוש, עט זיין א מלכות,

עמך אויף אידישע קינדער, ער איז אלץ ער איז מלמד זכות אויף כלל ישראל, והיתה ס'וועט זיין אן עת צרה אזא עת צרה אשר לא נהיתה וואס איז נישט געווען מהיות גוי עד העת ההיא, פון ווען כלל ישראל איז געווען א פאלק ביז דעמאלטס. דאס טייטשט, נישט אין דער צייט פון די עשרה הרוגי מלכות, נישט אין די צייט פון די ספאנישע אינקוועזישן, נישט אין די צייט פון די ערשטע וועלט מלחמה, נישט אין די צייט פון די צווייטע וועלט מלחמה, און אפילו נישט אין די צייט פון חורבן בית ראשון און בית שני, אזוי שטייט דא, אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא, און ווייסט וואס עס גייט דעמאלט זיין, ובעת ההיא, אין דעמאלט צייט ימלט עמך, עט די פאלק, די אידישע פאלק, גערעטעט ווערן כל הנמצא כתוב בספר. זאגט דער אבן עזרא דארטן, יעמוד מיכאל להפיל כסאות של מלכי ישמעאל, קומט אויס אז די לעצטער גלות וועט זיין ישמעאל. יעצט די זעלבע זאך שטייט אויך אין נביא ישעיה אין קפיטל כז פסוק א', איז די מצודת דוד און די רדק זאגט דארטן די זעלבע זאך אז מלכות ישמעאל עט זיין די לעצטער. יעצט. דער בעל הטורים אויפן פסוק ואלה שני חיי ישמעאל על פני כל אחיו נפל, דאס איז אין בראשית קפיטל כ ה פסוק י ח, איך האב דעמאלטס דעם אינגערמאן געזאגט קוק נאך אויפן פסוק על פני כל אחיו נפל, כ'מיין אדער דער ירושלמי אדער דער יונתן איינער זאגט עס אז ישמעאל גייט זיין די לעצטע, זאגט ער ער האט נאכגעקוקט איבעראל ס'נישט דא אזא זאך, ביז יעצט האב איך עס געטראפן, ס'שטייט טאקע אין בעל הטורים.

געדענק אז ישמעאל איז נאך אסאך א גרעסערע קליפה און א שטערקערע קליפה ווי אדום, און ברענגט ער דא אין סוף פרק ל' אז אמר בלעם, בלעם האט געזאגט, משבעים לשונות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו פון די אלע זיבעציג פעלקער וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אויף די וועלט לא שם שמו לאחד מהם האט ער נישט געגעבן זיין נאמען פאר קיינעם אלא לישראל, נאר פאר אידן. דאס מיינט אז דער אייבערשטער האט דאך גערופן יעקב אבינו ישראל, אזוי שטייט אין בראשית קאפיטל ל' ה, ויקרא שמו ישראל. יעצט א מורא'דיג, זאגט דער פרקי דרבי אליעזר, און הואיל והשווה הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל לשמו של ישראל, דער אייבערשטער האט אויך צוגעגליכן ישמעאל'ס נאמען צו דעם נאמען ישראל. זאגט דער הייליגער פרקי דרבי אליעזר, אוי ס'עט זיין וויי מי יחיה בימיו, ווער ס'עט לעבן אין די טעג וואס ישמעאל עט זיך אויפהייבן דעם קאפ, שנאמר ווייל ס'שטייט אין פסוק אין במדבר קפיטל כ ד פסוק כ ג, אוי מי יחיה משומו קל, אוי ס'עט זיין א חרבן, ס'עט זיין א ווייטאג, ווער ס'עט לעבן אין די צייט פון ישמעאל. יעצט ס'איז דא דא א תנא וואס הייסט אויך ר' ישמעאל אין פרקי דרבי אליעזר ר' ישמעאל אומר ר' ישמעאל זאגט חמשה עשר דברים עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים ווען פאר משיח עט קומען עלן די בני ישמעאל מאכן אין ארץ ישראל פופצן זאכן יעצט די רדל איז דא מסביר ס'דא זאכן וואס וועט זיין גוט און ס'דא זאכן וואס וועט זיין שלעכט ואלו הן און די זענען זיי. ימדדו את הארץ בחבלים, מ'עט אויסמעסטן ארץ ישראל, נאכדעם ווען זיי וועלן אייננעמען ארץ ישראל וועלן זיי אויסמעסטן ארץ ישראל מיט שטריקן, צו וויסן וויפיל יעדער איינער האט לאנד, כדי זיי זאלן נעמען טעקס, געהערט וואס דא שטייט? פרקי דרבי אליעזר. די צווייטע זאך איז ויעשו און זיי מאכן בית הקברות למרבץ צאן אשפתות. זיי מאכן פון יעדן בית הקברות און זיי מאכן אז מען זאל פאשענען שעף און זיי מאכן דארטן אז מען זאל לייגן שמוץ. עס זאגט דא דער רד"ל כדי לבזותם ולהכאיב את לב יושבי הארץ, מען זאל עס פארשעמען אידן און עס זאל וויי טון דאס הארץ פון אידישע קינדער. יעצט די דריטע זאך, ומדדו מהם ובהם בראשי ההרים, און מען וועט אויסמעסטן. ביי די שפיץ פון די בערג מ'עט אויסמעסטן ווייל געווענטליך קומט מען דאך נישט צו דארט צו וואוינען אויפן שפיץ בארג אבער ארבעטן קען מען יא איז עט די רעגירונג ישמעאל עט צונעמען פארן מלכות וועלן זיי צונעמען די לאנד און דארטן וועלן זיי הייסן אז מען זאל בויען פאר זיי גרויסע פאלאצן. יעצט די פערטע זאך זאגט ער וירבה השקר ס'עט זיך פארמערן דער שקר דאס דארף מען אונז נישט צופיל מאריך זיין. נאכדעם איז ותגוש האמת. תגוש הייסט אז אזוי ווי שטייט ביי פרעה'ן די נוגשי פרעה, די וואס זיי האבן געשלאגן, מ'עט צושטופן די אלע מענטשן וואס זיי זאגן דעם אמת, אז איך שריי ס'איז דא מאלעסטינג, האט מען מיך צושטופט און צוקלאפט, איך האב נאך היינט נישט קיין שול, פארוואס? ווייל ותגוש האמת. נאכדעם קומט ווייטער. וירחק חוק מישראל, און ס'וועט זיך דערווייטערן. די חוקי התורה אז אידישע קינדער וועלן איבערלאזן די תורה, דזשענדער מערידזש, משכב זכר, סווינגערס, מחליפין נשותיהם, אונז האלט מיר ביי דעם. אין ארץ ישראל און יעצט איז עס געווען אין בעלז און מארגן וועסטו הערן אז ס'איז געווען אין באיאן און איבערמארגן וועסטו הערן אז ס'איז געווען אין אנדערע, איטס אלל אווער רבותי איטס אלל אווער. נאכדעם איז וירבה עוונות בישראל. ס'וועט זיך פארמערן עבירות ביי אידן, דאס מיינט מען אזוי, נישט, אזוי טייטשט דער רד"ל, נישט אז עס וועט זיין עבירות, יעדער זינדיגט, ס'וועט זיין מענטשן וואס וועלן שטיין און וואכן און אבאכט געבן אז אידן זאלן נישט איינהאלטן תורה און מצוות, מען זאל מאכן בהכרח זאלן עובר זיין אויף תורה און מצוות. און נאכדעם ווייטער, שני תולעת כצמר, א שני תולעת. מיינט מען שני תולעת דאס איז ביליגער, צמר איז וואל דאס איז טייערער מ'עט אריינשווערצן אין די סחורה, און ממילא עט מען באגנב'ענען דעם עולם. אין פרשת דברים זאגט מען די הפטורה סבאך מהול במים, מען האט אויסגעמישט די בראנפן מיט וואסער, מען האט אריינגעברענגט דא א קאנטעינער פון טשיינע ציצית וואס גוים האבן געמאכט, ס'איז בכלל נישט געווען קיין צמר, ס'איז גארנישט געווען. נאכדעם איז ויקמל הנייר והקולמוס. ס'וועט זיין אזויפיל ליגנט און אזויפיל שוחד און אזויפיל גניבה גזילה אז קענסט שרייבן וויפיל קאנטרעקטס דו ווילסט, ס'וועט גארנישט ווערד זיין. מ'האט געשריבן יעצט א קאנטרעקט פאר איינעם אבערלענדער וואס ער האט געהאלטן פארן שטארבן אז ער איז מוחל פאר ר' אהרן זעקס מיליאן דאלער. א גניבה גזילה. ס'איז געהעריג מיט א קאנטרעקט. עניוועי. ווייט. ויפסל סלע מלכות. מ'וועט מאכן פאלשע באנק נאטן, מ'וועט נאכמאכן, מ'וועט נישט וויסן וועלכע ס'איז דאס אמת'דיגע און וועלכע ס'איז נישט. און נאכדעם וועט די רעגירונג איבערדריקען נייע עם די אלטע עם זיי נישט אנערן. ויבנו את הערים החרבות און זיי וועלן אויפבויען די שטעט וואס זענען נעבעך. צעווארפן, זענען חרבנ'דיג. די ישמעאלים בויען טאקע אויף, זיי זענען די קאנטרעקטערס אויף ארץ ישראל היינט. נאכדעם גייט ווייטער ויפנו הדרכים. מ'וועט איבערמאכן די ראודס, אזוי ווי ס'איז דא כביש מספר שש מיט אנדערע, ויטעו גנות ופרדסים, מ'וועט מאכן שיינע גארטנס און פרדסים, ויגדרו פרצות חומות בית המקדש. און מ'וועט גודר זיין די פירצה פון חומת בית המקדש, ס'איז ידוע אז די אראבער האבן דארטן געבויעט דעם מסגד עומר, מסגד אל אקצא. ושני אחים יעמדו עליהם, עס וועלן זיין צוויי ברידער וואס זיי וועלן שטיין אויף זיי נשיאים, וואס זיי זענען נשיאים בסוף, צום סוף, ובימיהם יעמוד צמח בן דוד שנאמר, וביומיהון די מלכיא אנון יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל, יעצט. ועוד היה רבי ישמעאל אומר, נאך א זאך האט רבי ישמעאל געזאגט, שלש מלחמות של מהומה עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. סא דער וואס האט מיך געפרעגט ס'שטייט דאך אדום רוים, ניין ס'איז נישט אדום ס'איז נישט רוים, דאס וועלן מאכן די בני ישמעאל, שנאמר וואס ס'שטייט איז א פסוק אין ישעי' קפיטל כ"א פסוק ט"ו מפני חרבות נדדו ואין חרבות אלא מלחמה. וועגן די מלחמות איז מען געגאנגען אין גלות און חרבות הייסט א מלחמה. ווי העט עס זיין? אחת ביער בערב. דאס העט זיין אין אראביע. שנאמר וואס עס שטייט מפני חרב נטושה. ואחת בים שנאמר וואס עס שטייט מפני קשת דרוכה. ואחת בכרך גדול שברומי. שהוא כבד משניהם, דאס וועט נאך זיין שווערער פון אלע, שנאמר, מפני כובד מלחמה, ומשם בן דוד יצמח, פון דארט וועט ארויסשפראצן בן דוד, ויראה בדאבון של אלו ואלו, און ער וועט זען ווי אלע גייען אונטער, צום אונטערגייען די כרך גדול פון רוים, וואס דאס איז אדום, אינאיינעם מיט ישמעאל. משם יבא לארץ ישראל, פון דארט וועט ער קומען אויף ארץ ישראל, שנאמר, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים, מבצרה, זה הדור בלבושו, צועה ברוב כחו, אני מדבר בצדקה רב להושיע, דאס איז א פסוק אין ישעיה, קפיטל סג, פסוק א'. יעצט איז דא דא א פירוש וואס הייסט פאר אחד, דאס איז אין פרקי דרבי אליעזר מיטן רדל, זאגט ער אוי מי יחיה משומו קל, זאגט ער אז דער מאמר וואס רבי אליעזר הגדול זאגט דא אז ס'וועט זיין מיט ישמעאל די מלחמה און ישמעאל איז די שווערסטע מלכות, זאגט ער דאס איז הפך פון אן אנדערע מאמר וואס די חזל זאגן אז מלכות אדום איז קשה מכולם, זאגט ער מ'קען מאכן שלום צווישן די צוויי מדרשים, ער זאגט ס'איז דא די שטארקייט פון אדום וואס זיי זענען זייער שטארקע אכזרים געווען אלע יארן, און זענען געווען גרויסע ממשלות, זיי האבן געפירט ממשלות, קעניגרייכן, און די אכזריות פון ישמעאל איז אביסל אנדערש, דאס איז ווייל ישמעאל זענען אכזרים מצד טבעם, אזוי ס'שטייט אין מסכת תענית אין פרק ד', הלכה ה', דאס אין ירושלמי, און אזוי שטייט דארט אין ירושלמי אז זיי זענען אייביג גוזר גזירות רעות אויף אידן, און למעשה איז דא אין דעם צוויי דעות צו די מלחמה ווער ס'איז א שטערקערע רוצח, צו אדום צו ישמעאל, אבער דאס אז די לעצטע מלחמה וועט זיין פון ישמעאל, ס'עט נאר אויך זיין אויף א דריט פלאץ אין אדום, דעס שטייט אויך. דער איד וואס ער וויל וויסן, האב איך אים געברענגט אלע אינפארמעישן, ער זאל עס האבן ארויס קלאר. און כ'האב הנאה אז ס'איז צו מיר צוגעקומען די אלע זאכן, ווייל איך ווייס אז מענטשן רעכענען זיך ווען איך זאג א זאך, און אזוי זעט עס אויס ווי איך בין ממש געווען אף דע וואלל, אזוי ברוך השם, האט זיך עס זייער שיין צוריקגעשטעלט ווייל ס'איז טאקע עס שטייט אזוי ווי איך האב געזאגט. און כ'האב אויך געוואלט געבן נאך אן אדרעס, ס'איז דא אין זוהר הקדוש אין חלק א' דף קי"ט עמוד א' שטייט אויכעט פון די דריי מלחמות אז ס'וועט זיין ישמעאל, און אויכעט אין שמות רבה אין פרשה א' פסוק כ"ו אדער פסקה כ"ו וועסטו טרעפן דארט אויכעט די זעלבע דריי מלחמות, און אלעס איז מיט ישמעאל, ישמעאל גייט מלחמה האלטן. ס'שוין נישט ווייט אין סידור'ל, רבותי. יעצט כ'האב אויך געטראכט א פשטות'דיגע זאך איז מיר דורכגעלאפן אין געדאנק, ס'שטייט אז איינער פון די אמוראים האט געזאגט אז ווען דו וועסט מיך באגראבן אין ארץ ישראל זאלסטו זייער טיף לייגן מיין ארון, ווייל שאין לך כל סוס, ס'וועט נישט זיין קיין פערד פון פרסי, א פרס'דיגער פערד וואס וועט נישט עסן גראז אין ארץ ישראל. כ'ווייס איינער פון די רבנים פון די עדה החרדית פונעם בית דין האט געהייסן מ'זאל אים מאכן א דאפלטן טיפן קבר וועגן דעם. ס'נישט וויכטיג. וואס איך וויל זאגן איז אז סוס פרסי איז דאך זיכער ישמעאל, פרס ומדי איז דאך ישמעאל, ס'איז דאך נישט אדום. איז במילא האב איך געגעבן יעצט פאר דעם יונגערמאן איז א מידל עידזש וואס ער טוט אין די עניינים און ער האט געטענה'ט אז כ'האב געזאגט א זאך וואס דאס איז נישט אמת ווייל אונז גיימיר נישט ליידן פון ישמעאל נאר פון עשו, האב איך אים געזאגט כ'וועל עס אים טרעפן און ברוך השם כ'האב א שמחה גדולה אז כ'האב זוכה געווען עס צו טרעפן די אלע מראה מקומות אז דער פיפטער גלות דאס איז גאר ישמעאל, און דאס איז דער שווערסטער גלות, ער איז שווערער פון אלע גלות'ן אין איין. שוין, יעצט לאמיר צוקומען צו די וואכעדיגן שיעור. קודם וויל איך נאכאמאל רעדן, ס'איז געווען א מורא'דיגע אפראר אין וויזשניץ אין די מאנסי די מיידל סקול, ווייל די אלע מיידלעך וואס זענען נעבעך פארכאפט געווארן אין די חילול שבת און אין די טעקסטן, ס'איז דא אסאך וואס האבן שוין חתונה געהאט, זיי האבן מורא די שוויגער זאל נישט געוואויר ווערן, דער זאל נישט געוואויר ווערן, מ'האט שוין גערופן. זיי זענען חושד ווער ס'געבט מיר איבער די אלע זאכן, איינער פון וועם זענען חושד, ער האט בכלל נאכנישט גערעדט מיט מיר קיינמאל, ער איז עפעס דארט א סובסטיטוט, זיי מיינען אז ער געבט איבער, עטס האטס פאלס אינפארמעישן, ס'געבן מיר איבער די צובראכענע מיידלעך, די וואס זענען נעבעך וויקטימס פונעם סיסטעם, און וואס מ'האט נעבעך ארויסגעווארפן. און אפילו פארן ארויסווארפן האט מען געהאט אלע מיני נשים המסלסלות, מען האט געהאט פארהייראטע פרויען פלעגן קומען, זיי פלעגן רעדן וואס מען טאר נישט, זיי האבן געטאטשט וואס מי מען טאר נישט, זיי האבן געטון וואס מען טאר נישט, און ס'איז א גרויסע אומגליק, און יעצט ווילן זיי מען זאל עס פארשווייגן, זיי פרעגן צו נחום ראזנבערג האט שוין די טעקסט, צו מען האט נאר געזאגט מען גייט אים געבן, פרעגט יענער וואס איז דער א חילוק צו ער האט עס צו מען גייט עס אים געבן, איז דא א פראבלעם דארפסטו פאררעכטן. ווען א הונט זעהט אז מען שלאגט אים מיט א שטעקן כאפט ער דעם שטעקן, ער מיינט די שטעקן שלאגט אים, ס'דא א מענטש וואס ס'שלאגט אים, ס'דא דא א פראבלעם אז ר' מאטעלע פארשטייט צו חינוך פונקט ווי איך פארשטיי וויאזוי מען פליעט מיט א פליגער, ער פארשטייט גארנישט צו דעם, און ער האט אריינגעשטעלט נאך זיין משפחה און ער האט געמיינט אז דאס וועט אים ווי מען זאגט דעקן אביסל זיין באדזשעט, ער האט צוגעזאגט דעם טווערסקי לעבנסלאנג קעסט וואס דער טווערסקי קען נישט ווערן א מלמד. ער מוז זיצן און פרעסן בילקעס אומזינסט, און די זעלבע אויך איז די טאכטער זיינע, מאשקאוויטש, מאסקאוויטש, מאסקאווע דאקס, ס'ענדלט מיט ארנס, מאסקאווע דאקס, ס'איז נישט מאשקאוויטש ס'איז מאסקאוויטש. עניוועי, און עס דאס דארף מען טוהן אויף צו הרג'נען אונזערע קינדער? בקיצור, זיי האבן אנגעהויבן צו סטראשען און צו בעטן, און זיי האבן געזאגט מען זאל קומען צו מיר, דעם וועם זיי שיקן, דאס אלעס זאגן מיט נחת ביז א שאד פאר די צייט, ער גייט, קודם גייט ער זיך נישט אראפזעצן מיט קיינעם. ווייל ער האט נישט קיין צייט צו דעם, און וויפיל דעמעדזש האט עטס אים געוואלט טוהן און עטס האטס אים געטוהן האט עטס זיך שוין אפגעטוהן, דאס קען מען נישט צוריק דרייען, סאו ער האט נישט קיין שום ריזען, און חוץ פון דעם טוהט ער עס ממש אויף צו ראטעווען כלל ישראל, ער טוהט עס נישט פאר קיין כבוד און נישט פאר קיין געלט, איז במילא וואס זאל מען זיך אראפזעצן וואס זאל מען אים פארקויפן? זאל מען אים געבן אויבן אן אין וויזשניץ? ער דארף עס נישט. ווען איך האב געדאווענט אין סאטמאר אין קליימער איז געווען די שול קעגן איבער דארטן די ביי קליימער סטריט די מאדערענע שול, איך פלעג דארטן דאווענען שבתים, ס'איז געווען זייער שיין, ס'איז געווען דארטן א רב וואס ער האט געהייסן שטיין, רב שטיין, און ער איז געווען א שיינער בעל תפילה, און ער האט צאמגעהאלטן דעם עולם פיין, איך פלעג נישט דאווענען אין גרויסע שול, איך האב נישט געזוכט צו זיצן אויבן אן, איך האב געהאט א מיין סיט איז געווען דער ערשטער אויבן אן, בין קיינמאל נישט דארט געזעסן, ווי ווייט איך געדענק בין איך אייביג געזעסן אין די לעצטע באנק אין בית מדרש. איך לעב נישט פון די שטיצע, איך גיי מיט א קוטשמע אין ווינטער, איך לעב נישט מיט דעם אונגערישן משוגענעם באקס, איך האב מיך נישט אריינגעלייגט נאך אין די באקס. סא בקיצור, מיט מיר האט עטס נישט וואס צו האנדלען, כ'האב ענק געזאגט, די אולטימאטום איז אז מאשקאוויטש מוז פליען, און די אנדערע, איך ווייס נישט, איך הער זאגן אז עס איז שוין געפלויגן, דעם דיין פון בעלזן'ס פרוי. אבער טאמער וועט עטס נישט פאררעכטן, עס גייט פלאצן אזא באמבע, איך זאג אייך, פארהייראטע ווייבלעך האבן זיך מוזן גט'ן, ווייל דער אינגערמאן זיצט אויבן אן,

און נאכדעם דארף מען מסביר זיין דאס הייליגקייט פונעם שבת, ס'זאל נישט ציען צו טון די אלע זאכן, מ'זאל פילן עפעס א טעם אין א שבת קודש, אזוי ווי מ'נעמט צאם די מענער און מ'זינגט פאר זיי שיין זמירות, מ'דארף צאמנעמען די פרויען אויך, און מ'דארף צאמנעמען די קינדער, אזוי ווי אין א קעמפ, מ'זעצט יעדן צוזאמען, די פרויען זאלן אויך זינגען זמירות, זאלן אויך וויסן וואס דאס הייסט א שבת קודש, מ'זאל זאגן אפאר גוטע ווערטער פאר זיי. זריאל טויבער פארט יעצט נאכאמאל אויף ענגלאנד אויף באורמוט צו מאכן נאך א דרשה דארט, זיין טאכטער איז דארטן, איך ווייס וואס זי איז דארטן, עפעס א רעביצן צו וואס, לעצטע מאל האט מען איר צוגענומען רוב קינדער זענען נישט געקומען, איך זאג ענק נאכאמאל דער מענטש איז מסוכן ער קען טאטשן קינדער ער קען וואוינען אויכעט, ער האט אפגעהארגעט פרויען דשאסט מיטן טאטשן, זיי האבן געמיינט אז ער איז א צדיק און נאכדעם האבן זיי געליטן זיי ליידן נאך היינט. נישט דאס מיינט מען, נישט זריל טויבער, מען מיינט א היימישע פרוי זאל זאגן אפאר גוטע ווערטער, שיינע דברי תורה. ארייט, יעצט קומען די קורצע נעכט, איז נישט אזוי וויכטיג, דארף מען עס בייטאג צאמנעמען, אבער ווען ס'קומט די לאנגע פרייטאג צו נאכטס'דיגע נעכט, דער אינגערמאן ווארעמט זיך אן אביסל ביים טיש, ער ווארעמט זיך אן, ער זעט קדושה וטהרה, און ער ווארעמט זיך אויך אן ווייל אז ער שטייט אויף די פארענטשע האט ער אין וועם אריינצושטופן, סאו ער האט רוחניות מיט גשמיות, אבער דאס ווייבל האט דאך נישט די אלע זאכן. סאו וואס טוט זי? זי האט א טעקסט מאשין, מען הערט נישט, מען הייבט נישט אויף קיין טעלעפאן, די קינדער קענען שלאפן, און זי זיצט און זי טעקסט זיך מיט אלע אירע פרענדס נאך פון סקול. סאו איך בעט ענק נאכאמאל איף יו נאט גאנא סטרעיטן אוט איטס גאנא גאו פורדער ס'וועט ארויסקומען אין די גאנצע גאס. כ'האב ענק אויך פארציילט פאר צוויי דריי וואכן צוריק א אינגערמאן זאגט מיר אז זיין טאכטער איז געגאנגען צו א כלה טיטשער, האט זי די כלה טיטשער געפרעגט צו זי ווייסט וואס דאס הייסט סווינגערס, זאגט זי ניין, זאגט זי סווינגערס מיינט ס'דא אזאלכע מענער מיט פרויען וואס זיי טוישן זיך די ווייבער, און זיי פארן אין האטעלן, מען שלאפט אין יענעמ'ס צימער, מען טוישט זיך, און איך האלט אין איין זאגן מען דארף רעדן צו די פרויען, זאגט יעדער ניין דו ביסט א משוגענער דו ביסט א משוגענער, זאג איך אים איך קען זיין ווי משוגע אבער איך קען דעם מצב אדורך, ווייל צו מיר קומט מען קאמפלעינען, ס'דא דא א הויז אין וויליאמסבורג, דאון לי עוועניו, דארט איז געווען זעקס גיטין נאכדעם ווען איך האב געהאלטן אין איין זאגן אז מען טאר דאס נישט טון ווייל מ'איז נאסר על בעלה, הער וואס דא גייט פאר, דאס ווייבל מיינט אז אויב זי טוט עס מיט קאנסענט מעג. ס'טייטש אזוי אז זי האט א פרענד וואס יענע פרענד האט אויך א מאן און זי האט אויך א מאן און זענען מסכים זיך צו טוישן די ווייבער מעג מען, ס'איז נאר אן איסור ווען מען טוט עס מיט כח, נאו איטס ראנג מען דארף לערנען מיט דעם ווייבל, דאס האט נישט מיט ביטרעין אויף א האסבענד דאס איז נאר ביי די גוים, ביי אונז ווערסטו אסור על בעלה און אזוי ווייטער, ס'איז געווען גראדע. זעקס האבן זיך געמוזט גט'ן, ס'איז געווען נאך וואס וואלטן זיך געדארפט גט'ן האבן זיך אויך געטוישט די ווייבער נאר די רבנים האבן געזוכט עפעס א שטיקל היתר אז נאר ביי די זעקס האבן איז געווען עדות וואס האבן געזעהן אינעם צימער ווי זיי האבן זיך מייחד געווען און ממילא איז געווען עדות אויף יחוד די אנדערע ווען מ'האט זיך געטוישט שטילערהייט מ'האט נישט געזעהן איז נישט געוען קיין עדות האבן די רבנים געזוכט א היתר קודם כל איז קיין היתר איז עס נישט ווייל ביידע זענען מודה אז ס'איז געשעהן נאר די רבנים איז דאך אזוי ווי יעדע זאך טרייפות איז נישט קיין פראבלעם, א גט מעושה נישט קיין פראבלעם, אזוי זעהן אויס היינט די רבנים, זיי האבן זיך געשעמט מיט וואסערע מצב הדור ס'איז דא, ווייל ס'וואלט נאך געדארפט גט'ן אפשר דרייסיג אדער פינף און דרייסיג פרויען, וואלט זיך געדארפט גט'ן פון דעם זעלבן בילדינג, עס איז געווען דעם גרויסן צדיק דעם וויזשניצער צדיק'ס בילדינג נעבעך, קליין, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, למעשה האט די כלה טיטשער געלערנט מיט דעם כלה זאלסט וויסן. דאס ווערט דיין מאן און דו ער איז דיך מקדש און דו ביסט אן אשת איש און אז דו ביסט מזנה איז עס בחנק ס'איז די פון די הארבסטע עבירות וואס איז דא און דו ווערסט אסור על בעלה און ווער שמועסט נאך אז ביסט אן אשת כהן ווערסטו אסור אפילו באונס וועגן דעם אן אשת כהן דארף זיך אסאך מער וואטשן עניוועי מ'האט אנגעהויבן צו לערנען די שפראך האב איך יענעם געזאגט ווער מיר געוואויר ווער די כלה טיטשער פון דיין טאכטער איז געווען איז ער מיר געוואויר געווארן האט מען אריינגעטעקסט און איך האב גענומען די ליבערטי אנצוקאלן די פרוי זאגט זי מיר זי האט געמיינט איך וויל איר זאגן קריטיק זאגט זי איר זענט דאך דער וואס איר האלט אין איין זאגן אויף מאטאן אז מען דארף לערנען מיט די מיט די יונגע מיידלעך זאג איך ניין איך האב אייך נישט געקאלט צו זאגן קריטיק פארקערט איך האב נאר געוואלט וויסן צו ס'האט צו טון מיט מיין האטליין צו נישט ווייל טאמער האט עס צו טון מיט מיין האטליין דארף איך ווייטער רעדן און טאמער הערט מען עס שוין איבעראל איז שוין נישט דער חוב אויף מיר אזוי שטארק זאגט זי ניין ס'האט צו טון נאר מיט אייער האטליין. על כל פנים איז אזוי, בעלז האט יעצט די זעלבע פרשה, בעלז אין ארץ ישראל האט א פרשה פון עטליכע משפחות ס'איז געווען מחליף נשותיהם ס'איז יעצט ארויסגעקומען וויאזוי איז עס ארויסגעקומען ווייל יעדער האט דאך א וואטסעפפ מ'האט זיך ארום געטעקסט מ'גייט זיך דארט און דארט טרעפן און בקיצור און מ'האט געכאפט פיקטשערס ס'איז דא פיקטשערס הער איך לייוו ווידיאוס ווי זיי זענען מזנה נעבעך און איך הער אז איין משפחה איז גאר פון אנטווערפן אויכעט אנטווערפן האט זיך ארויסגעגעבן אסאך גוטע פירות האבן זיי ארויסגעגעבן יעצט נאך א גוטע פרי. און ממילא איז בעלז געווארן גערעגט פארוואס אזוי ווי דער הונט זעהט אז די שטעקן שלאגט אים כאפט ער צו דעם שטעקן, ער כאפט נישט אז א מענטש שלאגט אים, איז ער געווארן גערעגט אויף וואטסעפפ, יעצט ארויסגעקומען א גאנצער איסור אויף וואטסעפפ, בעלז האט שוין גע'אסר'ט וואטסעפפ. וואט א דזשאוק די גאנצע זאך איז, בעלז זעץ דיך לערנען מיט די מיידלעך, רעד וועגן סווינגערס וואס דאס הייסט און וואס דער איסור איז. אבער נישט וועסט אין ערגעץ נישט אנקומען קענסט נישט אסר'ן קיין וואטסעפפ יעדער טוט עס ווייטער ניצן נישט דא אזא זאך ווי דו קענסט עס אסר'ן מענטשן ברויכן עס און זיי ווילן עס האבן און זענען באמת נישט אינטערעסירט מיט אלע אייערע שטותים יו העוו טו לערן אז די קינדער זאלן ליב האבן דעם אייבערשטן און נישט די אלע שטותים נישט מיט קיין איסורים האט עס געלונגען ס'איז דא דא יעצט נאך א זאך די עדה החרדית ברוך השם האט שוין זוכה געווען און מען האט זיי צעבראכן אויף שטיקער, אזוי ווי דעמאלט דעם רוס צעבראכן, ס'איז א באנדע גענגסטערס וואס האבן אונז געגעבן נבילות טרייפות מיט א שוויץ באד מיט משכב זכר, וואס דו ווילסט האט מען געקענט דארט טוהן, איצעלע פימפ טשעפעט מיך אין די גאס זאגט ער, יעדן טאג קומען אריין נאך הכשרים, פארוואס זיי נחום ראזנבערג זאגט אז ביי איצעלע פימפ פאר אפאר טאלער קענסטו האבן א הכשר, אזוי אויב פאר אפאר טאלער קען מען האבן אלע טרייפות גייט היינט דורך דורך איצעלע פימפ און מיט די רבנים פון די התאחדות און די זעלבע מיט די עדה. סא יעצט איז מען געגאנגען זיך געמאכט א נייע שחיטה, יעצט איך ווייס נישט דער וואס האט עס געמאכט צו ער איז מלנו צו מלצרינו, הייסן הייסט ער דאווידאוויטש, מיך האט דאווידאוויטש געסטראשעט, דעמאלטס האב איך זיך געטשעפעט מיטן שוויץ אז ער גייט מיך שיסן, האב איך אים דעמאלטס געזאגט קום אהער, איך האב אריינגעלייגט מיינע הענט אין מיינע הויזן טאש, איך האב געזאגט איך האב דא א גאן איך גיי דיר געבן איינס, איך האף אז דו האסט אנגעטון בולעט פרוף פענטס מיט א וועסט ביקאוז איך גיי דיך שיסן אריין אין איבעראל, דער איז אזוי אנטלאפן, ער האט נאך היינט מורא צו איך האב טאקע געהאט א גאן. א משוגענע! כ'מיין ער הייסט ראובן חיים. נישט פונקטליך, וויאזוי ער האט געהייסן אויפן ערשטן נאמען ס'אינטערעסירט מיך נישט אויך נישט. ס'איז א באנדע מיט כלבים די גאנצע דאווידאוויטשער, זיי פירן די גאנצע בילדינג פון די עדה מיט דושינסקי, עניוועי איז דער דאווידאוויטש האט זיך געעפנט א שחיטה און בית דין האט ארויסגעגעבן א איסור, זיי האבן נאכגעטון דעם סיגעטער דעם סענטער פאוער, אזוי ווי ער האט ארויסגעגעבן דעמאלטס אויף בעלז, א איסור איז א איסור עולם זיי קענען קיינמאל נישט שעכטן מער פאר כלל ישראל, דער פאוער האט זיך געלאזט ווארפן מיט סטעיטמענטס. און זיי האבן געטון די זעלבע, שרייען זיי צוריק די וואס האבן געמאכט די שחיטה, בשלמא מען טרעפט דיך נישט מיט קיין טרייפות טאר איך נישט מאכן, אבער מען האט דיך געטראפן מיט טרייפות, מען האט געבעטן דעם ירושלימער רב טוביה חטא זונטאג מאנטאג זאל ער ארויסזאגן דעם אמת, ס'איז געווען טרייף האט ער נישט געוואלט, יעדער האט געטון וואס מען האט געוואלט. מ'האט פארקויפט אלע טרייפעס, מ'געט אוועק די די וואס מ'פארטיילט די חלוקות, האבן זיי זיך געמאכט א אייגענע שחיטה, זיי האבן געזאגט פאר בית דין איך פייף דיר אן, דו ווילסט, געב ארויס א חרם, צינד אן שווארצע לעכט, און דעטס איט, מ'לאכט היינט, זיי האבן אביוזד זייער אטאריטי, ס'איז געווארן היינט א דזשאוק, מ'לאכט, ס'דא, דא איז דא ביי אונז איינער וואס ער איז א גרויסער פוסק, ער מאכט שיינע ספרים אויף שבת, ער הייסט הרב ישראל דוד הארפענעס. ער איז געגאנגען ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר, איך האב מיט אים קיינמאל נישט געטשעפעט, איך האב נישט געפאשעט קיין חזירים מיט זיין טאטן און אפילו נישט מיט זיין פעטער מיטן נואף, איז ער געגאנגען האט מיך בא'עוול'ט פאר גארנישט, נו זעהט ער דאך שוין וואסערע חורבן ער האט געמאכט, ווייל ער זעהט דאך וואס גייט פאר אין די גאס, איז דא מענטשן וואס האבן געזאגט ביסט מחויב צוריק צו ציען, זאגט ער איך קען נישט איך האב מורא מ'וועט ארויסווארפן אלע מיינע ספרים פון אלע אין די גאנצע וועלט, האט מען אים געזאגט מען לערנט נישט אזוי דערין מיין נישט יעדער איז וויכטיג צו מען לייגט אריין קעטשאפ אין טשולענט צו טשולענט אין קעטשאפ, היינט איז דאס נישט קיין ארטיקל. בקיצור, און אפילו ווען יא איז דא נאך א מגן אברהם מיט א טורי זהב אין הלכות שבת ס'דא מחבר צו לערנען פארדעם. עניוועי, וואס האט דער אייבערשטער געטון? היינט האלט עס שוין ברוך השם נישט קיין הסתרת פנים נאר א הארת פנים. געגאנגען די אהרונים האבן געבארגט עפעס זעקס מיליאן דאלער פון זיין שווער, און איך פארשפאר ענק צו זאגן, זיין שווער איז אויבערלענדער, ער איז געווען אין שפיטאל אין איין צייט ווען מיין טאטע נישט מיר געדאכט איז געווען אין שפיטאל און דארט איז געווען די קינדער וואס זענען געקומען פון מאנטריאל און זיי האבן מיך אזוי מצער געווען גאנץ שבת פאר גארנישט ווייל זיי זענען דאך אהרונים אלוקינו ואלוקי אבותינו האבן געזאגט וואס הייסט דו רעדסט אויף אהרן מיט זיין שחיטה און דאס דאס דער האט צאמגעשאלטן דער סוף איז געווען אז ר' אהרן האט ביי זיי געבארגט זעקס מיליאן דאלער אויף צו בויען מאנסי און איך הער אז ער האט עס נישט באצאלט זיי זענען געקומען מיט א לויער פאר ער איז געשטארבן און ער האט עס אוועקגעגעבן עס אלס א מתנה און די קינדער האלטן אז דאס איז געווען פארפירט ווייל מ'טאר נישט אריינגיין מיט א לויער צו יענעם אין שטוב, און חוץ פון דעם ער איז געווען שוין שוואך אין די נערוון און פארשטענדעניש, זיי האבן אים געזאגט אז טאמער וועט ער געבן דאס געלט וועט ער זיצן לעבן ר' אהרן'ען. לעבן דעם רעבן. גראדע האט ער אים יא געזאגט ווי, ווייל זאלסט נישט מיינען ביים ביטש, ניין, אין גן עדן. טאמער וועט ער נישט געבן וועט ער נאכאמאל מגולגל ווערן, מעג מען אזוי רעדן צו א מענטש? און לעבן רב אהרן איז א יחוס צו זיצן, ס'איז בעסער צען מאל מגולגל צו ווערן ווי צו זיצן ווי ער וועט דארט אנקומען דער אהרן מיט זיינע טרייפות מיט אלע מיט מענדעלע ראבער מיט די אלע שקצים, ער אליינס איז אויך נישט געווען בעסער, און אין יוז סטריט זאגן זיי אלע מ'האט נישט געגאנגען אין די מקווה, דאס איז געווען די גרעסטע מקום זנות, נישט וויכטיג, איז למעשה יעצט הער איך אז דער שרול דוד. די הארפענעס איז געגאנגען אים זאגן אז מען איז געגאנגען אין קאורט אבער נישט ווייל מען מיינט צו גיין אין קאורט מען האט נאר געוואלט מאכן אן עיקול מען זאל אפשטעלן האט ער געזאגט איך קוק דורך אין אלע ספרים איך זע נישט אז אן עיקול מעג מען גיין אין קאורט א שייגעץ דו קוקסט אין די ספרים און דו זעסט נישט און וויאזוי ביסטו געגאנגען מיט דיין ברודער אין קאורט דו שייגעץ וואס דו ביסט דו מנוול דו לאו לייף עניוועי ער קוקט דורך אין אלע ספרים קוק ווייניגער אין די ספרים קוק אויף די שחיטות ס'זאל זיין כשר. עניוועי, האט ער געזאגט צו שרול דוד'ן, פאק דיך איין, ביסט מער נישט קיין דיין ביי מיר, פאק איין אלע דיינע ספרים און מ'וועט עס ארויסטראגן און פארברענען אין די גאס. שרול דוד, יעצט איז א הארת פנים, נישט א הסתרת פנים, דו האסט דאס געדארפט טוהן אז דו האסט אונטערגעשריבן קעגן, קודם האסטו נישט געטארט אונטערשרייבן קעגן נחום ראזענבערג, און אז דו האסט שוין יא אונטערגעשריבן האסט דיך געזארגט וועגן דיינע ספרים, יעצט האט דער אייבערשטער דיר ארויסגעווארפן, אבער יעצט גייסטו ארויס ווי א פארלירער. ווען דו בעטסט מיך ווען איבער און דו זאגסט אז מ'וועט ארויסווארפן די ספרים קען איך מיר נישט העלפן, וואלטן מיר מענטשן וואלטן געזאגט נחום איז א שייגעץ, נחום איז נישט קיין שייגעץ, ער האט אים יא געדארפט איבערבעטן, נישט געדארפט איבערבעטן, אבער אז דו ביסט געגאנגען און דו האסט מיך נישט איבערגעבעטן און יעצט ווארפט מען דיך ארויס ווייל דו האסט געטשעפעט מיט די עבודה זרה אליינס מיט אלקינו ואלקי אבותינו דער גראבער אהרן שייגעץ דער מאכיל נבילות און טריפות, דער נואף וואס ער האט אונז צוגעטון אין די מקווה געטאטשט קינדער יארן צוריק, זיי קומען היינט ארויס.

ווערט ער אזוי מין נידריג און קליין אז זיינע ספרים מעג מען יא פארברענען אין שבת שחל ביום כיפור. און איך זעה עס איז אמת די פאלעסי, ווייסט פארוואס? ווייל דער בעלזער דיין מאיר מאיערס האט געזאגט אז מיך דארף מען אויך הרג'ענען שבת שחל ביום כיפור, קענסט דאך ווארטן ביז מוצאי יום כיפור, זעהט אויס אז ווער ס'בארירט אדער כבוד בית בעלז אדער כבוד בית סאטמאר, מעג מען שבת שחל בו יום כיפור אויכעט אים הרג'נען און פארברעכן? און דאס זאלסטו וויסן, אלע באצאלן א פרייז. ס'דא דא יעצט נאך איינער, דער וואס האט געהאלפן פאר דרור, כ'האב געזאגט מען טאר נישט, די דרור זיי ברענגען אונטער די גאנצע מענטשהייט, אונז האבן מיר גענומען יעצט לויערס אויכעט זיך צו שלאגן. פרויענשטיין דער גנב וואס האט אפגעגאנבעט דרײַ מיליאן דאלער פון אידן וואס מען האט זיך געוואלט לערנען אידישקייט וואס די גאווערמענט האט געגעבן געלט,

און מוזן ארויסמופן, און זיי האבן נישט ארויסגעמופט, ווייל א גוי קען לעבן אין שווערע באדינגונגען, און מען האט אים יעצט אויפגעפיקט, ער מיטן ברודער, און ער און פאר דרור, אונז האבן מיר יעצט געפיילט ביי די גאווערמענט, האבן מיר יעצט געפיילט ווער די ארגענעזעישן איז, כלומרשט פריינד, דר'ערדליגערס, גנבים, גזלנים, פארברעכער, און זיי זארגן זיך פאר אידישע פריזנערס, און זיי האבן געזען מען זאל באפרייען ברוך מרדכי'ן, און יעצט ווילן זיי טרייען נחמיה'ן צו באפרייען, ס'עט שוין נישט גיין, ענקער, אלוקינו ואלוקי אבותינו אלן דערשאוויץ האט געפייגערט.

איז דא עפעס א אינגערמאן מיט א ווייסע קאר GGZ one nine one nine איך שטיי דארטן אויפן פיפטי ניין איך ווארט אויפן באס קומט ער מיט די קאר ער וויל אין מיר אריינפארן זייער פיין יא ביסט אן די ליסטע איך מיין האסט דאך נישט געמיינט אז איך וועל אוועק וואקן סתם אזוי סאו GGZ nineteen nineteen א ווייסע קאר ביסט אויך אויף די ליסטע. דעיס איז א גרינגע געים איך וויל אין דיר אריינפארן וואו איך האב דיר עפעס געטון זאלסטו מיר וועלן אריינפארן? וואס איז ווייל די רבנים האבן מורא געהאט צו נעמען די לייצן אין די הענט מ'האט געלאזט דא טון וואס מ'האט געוואלט? יעצט איז געווען נאך אן אינצידענט אויכעט ערב שבת און איינער שרייט מיר נאך ענדליך ער האט געהאט א רעד לייט איז בקיצור זאג איך אים. דו שרייסט מיר נאך, איך הייס נישט אהרן און איך הייס נישט זלמן לייב. עניוועי, זאגט ער, ניין, איך נעם מיך אן פארן כבוד פון חיים שיע'ן, פון דעם טאטן פון די מאמזעריקא'ס. זאגט ער, דו האסט אים אזוי צו צושאסן, ער קען זיך נישט צוזאמשטעלן. זאג איך אים, איך פארשטיי מיך נישט, ער האט דאך מיך אויך צו צושאסן. ער האט גענומען און אונטערגעשריבן אז איך האב נישט קיין שום רעכט צו דאווענען אין קיין שום בית מדרש, ווייל ער האט זיך געוואלט חנפ'ענען צו ישראל האגער המצרי. טא, איך פארשטיי נישט, ער מעג און איך טאר נישט? סאו, דאס האב איך אויסגעלערנט. די מלחמה האט געברענגט אסאך רעזולטאטן גוטע, איינס פון דעם איז געווען אז דער רב איז דער זעלבער שייגעץ ווי דער בעל הבית, און וויפיל דער חוטא וצער נשאו מעמיך, און טאמער דער רב באליידיגט איינעם מעג מען אים צוריק פליקן אזוי ווי כמאן דליתא דמי. ווייל ס'איז נישט דא קיין רב חיים שיע די ממזריקע האט נישט אויפגענומען רב דער סיגעטער האט געהאט א טאכטער וואס האט נישט געקענט האבן קיין קינדער האט ער געכאפט און ער האט אים געקויפט א שיל זאלן זיך נישט גט'ן ווייל זיין טאטע האט געזאגט אז ער איז געבליבן איינער אליינס פון לאגער און א טאמער קען מען נישט האבן קיין קינדער ברויך ער נישט דעם גאנצן סיגעטער רבנות מסתמא קיין שלום בית אויך נישט געווען אבער ס'איז דא שלום בית גט מען זיך נישט אפילו ס'איז נישט דא קינדער באט עניוועיס דעס איז נאט מיי ביזנעס. סאו יעדע רב האט געמיינט ער מעג טוהן וואס ער וויל, און דאס וואס ס'שטייט אז א מענטש געבט אפ דין וחשבון אז ער איז יענעם מצער, דאס גייט ארויף נאר אויף פשוטע מענטשן, און זיי וועלן זיצן און פרעסן אונזער פלייש און זויפן אונזער בלוט, און אונז וועלן זיצן רואיג. איטס נאט גאנא העפן. סאו, מעיק פיס אוו מיינד דעט איט וואונט העפן, צו דו'סט יא נאכשרייען צו נישט, צו דו'סט מאכן ווי דו טרעטסט מיך איבער צו נישט, איטס דזשאסט נאט גאוינג טא העפן. חיים שיע, דער טאטע פון די ממזריקא'ס, ס'איז זיין פרייוועט לייף, דעט וואודענט אינטערעסט מי, ס'אינטערעסירט מיך נישט, איך האב נישט קיין נסיון זיך משדך צו זיין מיט אים, ווייל ער וועט זיך נישט משדך זיין מיט מיר, סאו האט ער געדארפט וויסן, יו האלד יור הארסעס, מען בעט זאלסט אינטערשרייבן, האסטו געדארפט וויסן איך בין א באבעווער אייניקל, איך הייס האלבערשטאם, און איך קען מיך נישט מישן אין אזא טינופות. די פריעריגע באבעווער רב ר' שלוימל האט געזאגט פאר די התאחדות, יעדעס מאל האסטו א צעטל ארויסצוגעבן מוזטו קומען צו מיר, איך וויל דיר נישט געבן מיין סיגנעטשור אן פייל.

דאס איז געווארן פון רבנות. נאר וואס אז מ'ברענגט כאטש ארויס די קליפה איז שוין גוט, ווייל מ'טוט צאמען די קליפה. שוין, יעצט האב איך געוואלט רעדן וועגן זייער א וויכטיגע זאך. ס'איז דא, ס'הייסט JCW, Jewish Community Watch, דאס איז סיוואלד. אנגעהויבן האבן זיי מיט א קראון הייטס וואטש, מ'האמיר צוגעשפארט, מ'האט נאכאמאל געעפנט. בקיצור, מ'האט געטון וואס מ'האט געקענט, און היינט. איז דא זעהט אויס איינער וואס געט גרויס געלט פאר פאנדינג, און זיי האבן גוטע רעדנערס, און זיי מאכן איבעראל אין אמעריקע מאכן זיי גרויסע אסיפות, יעצט איך בין געווען דא ווען זיי האבן געמאכט אן אסיפה אין קראון הייטס, ווען אונז האמיר שוין געוויסט אז טשארלס היינס איז גארנישט ווערט, ער איז א פארברעכער, און ער זעצט נישט איין די אלע סאטמארע חזירים ווייל ער קריגט געלט. און אונז האמיר געזעהן אז ס'צרות דער מצב, און אונז האמיר אים אנגעהויבן צו רודפ'ן, און מ'האמיר אים ברוך השם ארויסגערודפ'ט, ארויסגעוואוט. ס'איז געגאנגען סיוואלד מיט די דזשואיש קאמיוניטי וואטש, וואס דעמאלטס האט עס נאך געהייסן קראונהייטס וואטש, און ער האט גערופן טשארלס היינס פאר א מיטינג אין קראונהייטס, און ער האט אים געאנערט אז ער גייט זיין, ער גייט לויפן נאכאמאל צו זיין דער דיסטריקט אטוירני. און אונז דעקט מען. איך בין געשטאנען אינדרויסן מיט אפאר אינגעלייט אונז האמיר פראטעסטירט קעגן טשארלס היינס, טשארלס היינס איז געווען זייער אנגעווייטיגט, הענע ווייט איז געקומען מיר זאגן מען זאל אוועק גיין, האב איך געזאגט איך גיי נישט, אז דו ווילסט נעם די פאליס און נעם אונז אוועק, דו קענסט מיך נישט אוועק נעמען, בקיצור האט זי אנגעהויבן מיט א חילול השם, פארשטייסט די שיקסע די לאולייף, זי האט אפגעטון כל דבר אסור, זי האט געמאכט זיכער אז יעדן קעיס פון טשיילד מאלעסטינג האט זי באטשט אפ. און קיינער איז נישט געגאנגען זיצן, קיינער האט נישט מורא געהאט צו טון כל דבר אסור, און זי גייט מיר נאך זאגן אז אונז מאכמיר א חילול השם. עניוועי, דאס איז געווען דעמאלטס אין טשארלס היינס' צייט. שפעטער זאכן, ס'איז נתגלגלו הדבר, און ברוך השם האמיר געקענט ארויסווארפן דעם טשארלס היינס', און מ'האט אריינגענומען מיסטער טאמפסאן. אזוי ווי מ'האט אריינגענומען מיסטער טאמפסאן, זענען געקומען די סאטמארע וואס האבן נישט געוואוט פאר אים, און זיי האבן געזאגט, ליסען, די געלט האמער אונז, און וויפיל ס'האט אויסגעפעלט נאך צום בודזשעט ווייל ער איז דאך געלאפן, בקיצור מ'האט אים אנגעהויבן צו געבן געלט און ער האט געזעהן ס'איז בעסער צו האנדלען מיט סאטמאר ווי מיט די רייטשעס פיפל. ס'איז געווען אמאל א איד וואס ער איז געווען א יושב אין בעלז, אמאל טרעפט ער דעם הייליגן בעלזער רב ערגעץ אונטערוועגנס, פרעגט ער דעם בעלזער רב, איר געדענקט מיך? ער איז געווען שוין א משומד, ער האט שוין געארבעט אין מאסקווע, ער האט שוין גע'מסר'ט אידן, פרעגט ער דעם בעלזער רב, דו געדענקסט מיך? זאגט ער ניין. זאגט ער אים איך בין דער און דער יושב וואס איז געווען, איך בין דעם און דעם זון, זאגט ער אים וויאזוי ביסטו אזוי ביטערליך פארפארן, וויאזוי, כ'מיין, זאגט ער רבי ס'קומט פון אנערקענונג, פרעגט ער וואס, האסט אנערקענט חלילה אז ס'איז נישט דא קיין באשעפער אויף דער וועלט, זאגט ער ניין נישט פון דעם אנערקענונג, איך האב אנערקענט אז ס'איז בעסער צו זיין א פרץ אין מאסקווע און קריגן א טשעק יעדן חודש ווי צו זיין א יושב אין בעלז און נישט האבן וואס צו עסן. אן אנדערע מין אנערקענונג. די זעלבע אויך טאמפסאן האט אן אנדערע מין אנערקענונג. ס'איז בעסער זיך צו חנפענען צו די אלע שקאצים און טוהן כל דבר אסור, ווייל די סאטמארע דאלער פארט זייער גוט. עניוועי, סאו ס'איז געווען די ערשטע אסיפה וואס מ'האט געמאכט אונטערן נאמען דזשואיש קאמיוניטי וואטש, דאס איז שוין נאכדעם ווען מ'האט געטשענדזשד דעם נאמען פון קראון הייטס וואטש, איז געווען א גרויסע אסיפה און מ'האט מיך אויך גערופען, איך בין געגאנגען, זייער א שיינע אסיפה. ס'איז געווען א פילע זאל מיט מענטשן. איז געווען צוויי וויכטיגע זאכן וואס מען דארף באטאונען. די ערשטע זאך איז אז זיי האבן גערופן דעם דיסטריקט אטוירני מיסטער טאמפסאן אז ער זאל קומען דארטן רעדן. א מורא'דיגע זאך. ער איז דער גרעסטער פארברעכער און פון אים ליידן מיר דאס מערסטע. קעיסעס וואס טשארלס היינס האט זיך נישט געטרויט צו טשעפענען און ארויסנעמען און זיי פארגיטיגן, איז געגאנגען ער, דער טאמפסאן, און ער האט עס יא געטון. סאו אז דו האסט צו טון מיט אזא מענטש, גייסטו אים רופן? ס'איז דאך אנבעליוועבל. אים ביסטו געגאנגען דאס גערופן? דזשאסט דאזענט סאונד רייט. יעצט, זיי זאגן גרויסע פייערדיגע דרשות, ממש, ס'איז ממש, ס'ברענט ווי א פייער. וואס זאגט מען דרשות? מ'זאגט דרשות אז ס'איז זייער וויכטיג קינדער זאלן קומען פאראויס, און ס'זאל זיך טון, און מ'זאל גיין צו די באהערדע. בקיצור, ווען איינער איז שוין מסכים צו קומען פאראויס, ער איז שוין מסכים, מ'נעמט אוועק די בושה.

קרימינאל, ער האט אפילו ארויסגעלאזט מענטשן וואס האבן זיינע אייגענע ברידער אזוי ווי מיסטער פעטערסאן, ער איז א שווארצער, און ער האט אפילו ארויסגעלאזט מענטשן וואס האבן דעם פעטערסאן אויסגעהאקט די אויגן ווייל ער האט ריעלייזט ס'קומט פון אנערקענונג אז דער סאטמארע דאלער איז ביי אים מער ווערד. ווי די רייטשעסנעס פון די ברוקלין, ס'איז אנבעליוועבל, סאו מען נעמט און מען זאגט פאר יעדן אז מען זאל קומען, און מען זאל קומען פאראויס, און ס'עט זיין א מחיה, און מען זאל קומען זיך שלאגן פאר קינדערלעך, איך מיין ס'איז דאך דיינע קינדער. און טאמסן העט דיך פראטעקטן, האהא. קאראפשען וואו דא טוט זיך יעצט. דעמאלטס ווען מיסטער טאמסן איז געקומען רעדן אין קראונהייטס ווען ער האט שוין געווינען. רעד נישט די ערשטע מאל ווען מ'האט גענומען מיסטער טשארלס היינס, מ'האט אים געבעקט, שוין נאכדעם ס'איז שוין דורך, טאמפסאן האט געווינען, און איך בין אויך געגאנגען צו די גרויסע אסיפה, מ'האט געטוישט די נאמען פון קראון הייטס וואטש צו דזשואיש קאמיוניטי וואטש, פיין, בין איך אויך געגאנגען, אינמיטן זעה איך ווי מיסטער טאמפסאן קומט אריין און ער גייט רעדן פאר טשיילד סעיפטי. און דער סיבאלד האט געזען אז איך זיץ דארט, און ער האט געוואוסט וואס איך האלט פון דעם מיסטער טאמפסאן, קומט ער צו איך זאל נישט מאכן קיין קאמאושען דא ווייל נישט צו מאכן א חילול השם, זאג איך אים דו פערד איך גיי דא מאכן א קאמאושען, איי וואק אוט, אויב דאס איז דיין בעסטע קאנעקשאן ווי דו קענסט שיקן א צובראכענע נשמה וועם מ'האט מאלעסטעד צו מיסטער טאמפסאן איז דאך א שאד פאר די צייט, יעצט איך וויל דיר זאגן א מורא'דיגע נקודה, ס'שטייט אין ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושובו מצרימה און אזוי ווייטער, בקיצור דער אייבישטער זאגט פאר משה רבינין זאלסט גיין מיט א gps, דאס הייסט ס'איז דעמאלטס נאך נישט געווען אבער ער האט אים געזאגט זאלסט גיין אזויפיל טריט דא לעטיטוד דא לעטיטוד דארט לאנדזשיטוד דא, דער אייבישטער זאגט אים וויאזוי צו גיין, יעצט דער פרעה האט נישט געכאפט וואס דא גייט פאר, און ער געזען אז משה רבינו פארפירט דעם עולם ווייל ער קענט די מעפ זייער גוט און ער האט געוויסט אז זיי גייען אריין גיין רייט סמעק דעד אין צו דעם ים אריין זיי עינט גאוין עני פלעיס. דאס האט געמאכט פרעה טראכטן אז משה רבינו איז גארנישט קיין שליח פונעם אייבערשטן ווייל אויב דער אייבערשטער וואס ער קענט דעם גאנצן מדבר אזוי גוט ווי איך און דער אייבערשטער זאגט זיי זאלן גיין דארטן וועל זיי גייען ראנג זיי גייען ווערן סטאפ דורכן ים. דאס אז ס'זאל אים בייפאלן אז דער אייבערשטער גייט משדד זיין די מערכות און מאכן אז וואסער זאל גאר ווערן הארט און מען זאל קענען וואקן דערויפן און יעדער וועט אדורכגיין און ביים לעצטן איד וועט צוריק ווערן וואסער וואסער און די אלע מצריים וועלן זיך דערטרענקען. דאס איז קיינעם נישט בייגעפאלן ווייל דעמאלטס איז נאך קיינמאל נישט געווען אזא מין נס אויף די וועלט. ס'איז דעמאלטס געווארן דער חידוש פון דעם מינעם נס. איז די גאנצע צייט האט פרעה געזאגט נבוכים הם בארץ זיי זענען פארבלאנדזשעט זיי נעמען די ראנג פעט זיי גייען אריין גיין אין די רעד סי אריין אינעם ים סוף ממילא האט ער אנגעהויבן צו טראכטן נע נע דער אייבערשטער האט נישט געשיקט משה רבינו דאס איז פאלס אינפארמעישאן ער קריגט אפילו נישט די רייט טיים אוו דעי פונעם אייבערשטן ווי צו וואקן ער וואקט ראנג אונז זעהן מיר אז ער וואקט ראנג ער ווייסט נישט ווייל ער איז דאך נישט דא געווען משה רבינו האט נישט געקענט די מדבר אבער הי איז וואקינג ראנג. באט ליטעל דיד הי נאו אז דער אייבישטער האט געהאט סאמטינג מאר דען דעט, און ער האט געוואלט ווייזן פאר די גאנצע וועלט אז דער אייבישטער פירט די וועלט און ער קען משנה זיין די טבע. סאו וועגן דעם ויהי בשלח פרעה את העם, בקיצור ער איז געגאנגען נאכלויפן, פארוואס? ווייל ער זעט נבוכים הם בארץ, זיי גייען ראנג. כ'האב אייך שוין אמאל געזאגט, משה רבינו איז געקומען צו פרעה, שיק ארויס די אידן, פרעגט פרעה משה רבינו מי ומי ההולכים, ער האט אים געפרעגט ווער גייט מיט וועם? מען מוז צאמשטעלן א טיעם וויאזוי מען וואקט ארויס. פארוואס האט ער דאס געטוהן? שטייט אין די ספרים ווייל ער האט געוואלט זעהן צו דער אייבערשטער האט אים געשיקט צו נישט. ווען ער שטעלט ווען צאם דארטן רב קוק מיט בן גוריון מיט רב דושינסקי דעם אלטן רבי יוסף צבי דעמאלט איז לא השם שלחני האט ער געוואוסט דאס קומט נישט פון אייבערשטן און יעמאלט האט ער אים געפרעגט וויאזוי גייסטו קאטעגאריזירן דעם עולם? דאס האט ער געוואלט וויסן, און נאכדעם אז מ'האט אים געזאגט בנערינו ובזקנינו און אלעס גיין אינאיינעם, שוין, האט ער פארשטאנען דאס האט יא דער אייבישטער געהייסן מען זאל גיין, ווייל דער אייבישטער וויל, כלל ישראל דארף האבן אלטע, עס דארף האבן יונגע, דאס זעלבע דא אויך, ער האט געזען נבוכים הם בארץ, זיי פארן אויף א ראנג שינעס, ס'איז א שאד פאר זייער צייט, זיי גייען אויף ארץ פלשתים וואלט גוט געווען, יעצט מ'מאכט א גאנצע אסיפה און מ'רעדט און מ'רעדט און מ'רעדט וועגן טשיילד סעיפטי, און ס'שטעלט זיך אויף מיסטער טאמפסאן און ער זאגט, איי וויל מעיק שור דער וויל בי טשיילד סעיפטי אין ברוקלין, די גנב, די ליגענער, די לאו לייף, גייסט מאכן שור די האסט עס אומגעברענגט, וויפיל מ'האט געארבעט האסטו אומגעברענגט, אונז ארבעט מיר יעצט צו פארעכטן דיין שייגעץ שטיק וואס די האסט גענומען געלט, גיי מנחם אבל זיין משה פרידמאן, דאס האסטו געטוהן, אנבעליוועבל. סאו יעצט וויל איך פרעגן א שאלה, מיסטער סיוואלד די זאגסט יעדער זאל קומען פאראויס פאראויס פאראויס, וואו מ'וועט טוהן מ'וועט מאכן טשיילד פראטעקשען סעיפטי, איך וויל דיך פרעגן א קשיא, דיין בעסטע קאנעקשען פון טשיילד סעיפטי איז מיסטער טאמפסאן, קען טאמפסאן, די דיסטריקט אטוירני פון ברוקלין? ביסטו דאך אויף גרויסע צרות! ביסט דאך אויף משונה'דיגע גרויסע צרות! דער מענטש איז א פארברעכער ענד הי איז אנלי פאר סעיפטי אף די פעדעפיילס! סאו קען זיין מ'האט דיך געכאפט, די האסט שוין צוגעשפארט דיין קראון הייטס וואטש, קען זיין ס'איז געקומען מענטשן זיי האבן געזעהן ביסט א גוטער שטעקן, מ'קען מיט דיר טוהן וואס מ'וויל, צאלט מען דיר אפאר טאלער, און די באקומסט פאנדינג צו מאכן אסיפות, און די באקומסט א נאמען אז די טוסט פאר טשיילד סעיפטי, און נאכדעם שטעלסטו ארויף קען טאמס. האסט געהערט די גוטע קי מיט די שלעכטע קי? די שלעכטע קי ווארפט זיך מיטן וויידל, ס'שטויסט דעם באלעבאס, ס'לאזט זיך נישט מעלקן. די גוטע קי זיצט איינגעלייגט זייער גוט. נאר נאכדעם ווען ער האט גענדיגט, און מ'האט אים גענדיגט צו מעלקן, געט ער א קאפ אויס דעם גאנצן קאנע מילך. דאס ביסטו, דעיר יוזינג יו.

האט עקוזעישאנס אז ער געוואוינט מיט מיינערס אלן דערשאוויץ און זיי גייען אונז העלפן ראטעווען אונזער קאמיוניטי. אונז פייט מיר עס ווייס נישט וואס א כוחות מיט געלט מיט לויערס אונז לייגן מיר אריין צו מסביר זיין די גאווערמענט אז טאמפסאן איז א פארברעכער און אונז וויל מען בכלל נישט ס'זאל מער זיין אין דיסטריקט אטוירניס אפיס ווייל צוואנציג יאר האט מען געליטן פון טשארלס היינס יעצט אז מען דארף ליידן צוואנציג יאר פון טאמפסאן קענען רואיג די חזירים זיך אויסטון די הויזן אין די גאס און ארום וואקן מיט א קישוי אבר און כאפן יעדעס יונגל ביקאוז די וועי איטס נאו איז עס א דיזעסטער, די איינציגע זאך וואס אונז האמער וואס איז אביסל גוט איז דאס אז כ'האב געמאכט אן אווערנעס און ממילא היט מען זיך, דאס טייטש אזוי ס'איז דא צוויי זאכן אין די מלחמה ס'איז דא אן אווערנעס אז יעדעס יונגל זאל זיך היטן און אז איינער גיבט אים א גלעט אדער א קענדי אדער ער רופט אים אין א טוילעט זאל ער נישט גיין ער זאל אים כאפן אן די טעסטיקלס די באלס און ער זאל אים צוקוועטשן טאמער קומט איינער אריין אין טוילעט ווי א יונגל איז כאפ אן דעם חזר די באלס צו קוועטשען ער זאל צאמפאלן. שוין געווען יעצט אזא פאל דא, מענטשן וואס הערן אויס דעם האטליין, זאלסט ווערן עז אגרעסיוו עז יו קאוד בי, דאונט לעט יורסעלף ביאינג אביוזד, דאס ארבעט זייער גוט, ס'ווייסן שוין שולן, מען וואטשט ס'טוט זיך, אבער דער אנדערע חלק אויב ס'איז יא געווען א סטרייק און מ'האט געטאטשט א קינד אז ער זאל האבן פראטעקשען אין אמעריקע, מ איך קען נישט רעדן פאר אמעריקע, ביי אונז אין ברוקלין און אין מאנסי און אין מאנרא איז עס זיכער נישט דא, ס'איז זיכער נאך נישט דא.

און יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, איך גיי ענק פארציילן א מעשה, איך וויל נישט אויסלאזן די ענדע פון די מעשה, אבער איך וויל איר זאלט עס וויסן, נישט מען זאל זאגן שפעטער, כ'האב עס יעצט פאבריצירט. איך בין געווען א בחור אין סענדז סטריט, איינמאל איז געווען אונטן ביי ר' משה יאסעלן א מיטינג, ס'איז געווען איינער חזן שווארץ, ער איז געווען דער נאכט וועכטער, האט ער פארציילט א מעשה, אז איין נאכט, אזוי האט ער פארציילט פאר ר' משה יאסעלן, איין נאכט גייט ער דורך, הערט ער ווי די סענדז סטריט איז געווען איינגעטיילט, אויף איין זייט איז געווען די ווינדאוס, און אינמיטן איז געווען. צימער אן ווינדאוס אז קיינער האט נישט געוואלט דארט שלאפן ווייל ס'האט נישט געהאט קיין ווינדא, פלעגט עס זיין ליידיג. דערציילט ער ווי איין נאכט הערט ער ווי איינער זאגט רוק דא דעם אחור אביסל איך קען נישט צוקומען, געט ער א עפן די טיר זעהט ער פיר בחורים זיצן און מאכן משכב זכור, ס'איז געווען אזא טיעם ווארק, און צווישן די איז געווען אזוי ר' לייביש טייטלבוים דער וואס ער לאזט נישט רעדן ביים דאווענען, כ'האב געבעטן איך רעד אויך נישט ביים דאווענען לאמיך אריין אין דיין שול, ניין ער לאזט נישט.

עפענט זיי מעיל. עניוועי, דאס איז געווען א מעשה וואס איז געווען. יעצט ווען זיי זענען ביידע געווארן דיינים, איז געווען די יונגעלייט וואס האבן נאך געדענקט ווער זיי זענען געווען, האט זיך איינער אנגערופן וואס גייסטו זיין אין צען יאר פון היינט? זאגט ער, כ'האף זיין א דיין אדער ביי ר' אהרן אדער ביי ר' זלמן לייב. יעצט די אנדערע העלפט פון די מעשה גיי איך יעצט נישט אויספירן, איך וויל נאר אז זאלסט פענעטרעיטן די סטארי, און זאלסט עס מברר זיין צו עס איז אמת. די אנדערע העלפט וועט קומען ביז אפאר וואכן. איז אונז האמיר דא טשיילד סעיפטי? ס'איז געווען אין די בעסטע ישיבה אין מאנסי געגאנגען א מגיד שיעור און ער האט אריינגעשלעפט א בחור אין קאר חדשים ער האט אים אפגעהארגעט און ער איז געגאנגען ער האט אים באצאלט געלט פאר טערעפי ער האט אים באצאלט געלט ס'איז אויף זיין קרעדיט קארד ער האט אבער שוין נישט געקענט אזויפיל צאלן און דער בחור האט גענומען א מעסער צו זיין האלז און יענער איז געקומען צו אונז פאר העלפ איז וואס מיינסטו מ'האט אים געקענט געבן אביסל העלפ ער זאל גיין צו א דאקטער אבער איז דער יונגערמאן האט באקומען א טיפ פון איינע פון די הויעכע אפיסערס אז ער זאל אנטלויפן. און ער וואנדערט יעצט אין ארץ ישראל, סאו טאמער וועט איר הערן אז איינער וואנדערט אין ארץ ישראל, זאלט איר וויסן ס'דרייט זיך דארט איינער, ווייל ער איז א פיודזשיטיוו דא פונעם געזעץ, און איר זאלט וויסן ער איז א חזיר, ער זעט אויס ווי דער הייליגסטער מענטש, איך וואלט מיך געטרויט צו גיין מיט אים אין מקווה, נישט יעצט, פאר איך האב עס געוויסט, ער זעט אויס אזוי הייליג, ער קוקט נישט, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון, ער טאטשט נאר די בחורים ביי די ערוה, ער האט אים געמאכט משכב זכור, און אראל סעקס האט אים געהייסן זאל אים אויסלעקן. ס'אזא חזיריי, דער יונגערמאן האט געהייסן אז דער בחור זאל איהם אויסלעקן, ס'איז דאך אזוי חזיריש, ס'איז דאך אזוי עקלדיג, און ווען ער האט עס מיט אים געטוהן, ער האט אים געטאטשט, האט ער געזאגט, זאלסט וויסן, דו ווייסט אפילו נישט, איך האב אין זינען אזעלכע הייליגע כוונות און הייליגע מחשבות, וואט א דזשאוק, נאר עס גייט פלאצן די קאנע, ווייל אונז האלטן מיר ענק ביים אויפפיקן, איך וויל ענק נאך זאגן בכלל, אונז האמיר פראטעקשן איף איט סטרייקס. נאו וועי! סי וואט דעי'ר יוזינג יו מיט דיין גאנצע קאפעלע וואס זיי זינגען מיט, און אפילו דאס מיידל וואס דו האסט גענוצט אין קאליפארניע ס'איז געווען הארט ברעיקינג, באט ווי גייסטו יעצט הייסן איינער זאל גיין? נאו פלעיס. יעצט באמת זענען זיי שוואגערס. לייביש טייטלבוים איז א שוואגער מיט זאב לייב פיליפס, נאר ס'איז געווען א אוכלה פגה בלא זמנה. ווען אדם הראשון האלט זיך ווען צוריק ביז נאך זעקס אזייגער נעם מאך קידוש וואלט געווען דער עולם התיקון. אזוי ווי ער האט עס נישט געטוהן זענען מיר אין גלות זעקס טויזענט יאר. ס'האט געדארפט זיין מששת ימי בראשית אז זיי זאלן זיין שוואגערס. נאר וואס? נאר ס'איז געווען אוכלה פגה בלא זמנה, ער האט געכאפט נישט די שוועסטער זיינע, ער האט געכאפט אים אליין אין די מאכער אריין. פוי! און זיי זענען היינט אונזערע דיינים. און זייערע אייניקלעך זענען די ביגעסט מאלעסטערס פון אונזערע קינדער. וואט א שעים! און א האלבע שטאט ווייסט שוין פון די מעשה, ווייל מ'האט מיך שוין אפגערופן, מ'האט מיך געזאגט מ'גייט דיך צוריק נעמען אין סאטמאר, און מ'גייט נאר נישט דערמאנען דעי פרשה. זאג איך אים פונקט פארקערט, נאר דעי פרשה גיי איך דערמאנען. אונז האנטן מיר אים ביז ארץ ישראל. און פון ווי געקומען די טיפ צו אים ער זאל אנטלויפן? אדער פון די פאליס אין מאנסי, אדער אין ניו סיטי, איך ווייס נישט פונקטליך ווי, אדער איז עס געקומען פונעם דיסטריקט אטוירני פון מאנסי, זוגיביס אפיס, אדער רעליעזאנס.
סאו האמיר גענומען דעם בחור. מיר זענען אראפ געפארן מיט אים און געגאנגען מאכן א קאמפלעינט, ענד ביפאר יו נאו איט דער דעטעקטיוו געט דאזענט ענסער די קאלס, דער בחור איז נעבעך אויף צרות, סאו וואס מיינט עטס אונז מיר זיך לאזן ווייטער פון? אונז האמער א פעירלי גוד איידיע ווער ס'האט אים געגעבן דעם טיפ, ס'איז מענטשן וואס זיי זיצן אויף גאווערמענט פעיראל פון די טעקסעס וואס אונז באצאלן מיר, און שטאט זיי זאלן אויסנוצן זייער דזשאב אז מ'זאל העלפן פטור צו ווערן פון די קראנקהייט פון פעדאפיליע, העלפן זיי צו מאכן אז מ'זאל קענען עסקעיפן. פארוואס? ווייל דער חברה'מאן איז א ברענד נעים אין סאטמאר. נא נא נא, דיס איז נאט גאנא ווארק ענימאר. ס'וועט נעמען צייט, אבער צוביסלעך זעהסט דאך ס'דרייט זיך אלעס איבער. די פרשה פון איזריעל, דער אייבישטער האט אים דאס אריינגעשטופט ווייל ער האט געהאלפן. ער איז געווען דער גוטער אין דרויער. ער איז איינער פון די עקזעקוטיוו דירעקטארס אין דרויער. האהא. און די זעלבע אויך האט דו מיט ישראל דוד הארפענעס. ער האט מורא געהאט פאר זיינע ספרים. דיינע ספרים גייען א גאנג, די חילוק איז ווען דו ציעסט ווען צוריק ווייל דו האסט מיך באליידיגט, וואלטן מיינע ספרים געקענט נאך זיין אין א ספרים שאפע, מען וואלט נאר נישט אריינגעקוקט דערין, אבער יעצט אז דו האסט דיך פארטשעפעט מיט אהרן'ן, העהע, שבת שחל בו יום כיפור, וויאזוי זאגט דער בעלזער דיין מאיר מאיר, שבת שחל בו יום כיפור דארף מען מיך הרג'נען, שבת שחל בו יום כיפור וועט מען פארברענען דיינע ספרים אזוי ווי א ספר תורה שכתבו מין, ווייל היינט איז הארת פנים. אונז זאג מיר פארן אייבערשטן אז דו וועסט נישט העלפן קען מיר אונז נישט, ווי אזוי זאגט אליהו הנביא, רבונו של עולם ואתה הסבות את לבם אחרנית, זאגט די גמרא ער האט געזאגט פארן אייבערשטן אזוי, עסט דו צו העלפן איז גוט, און ווען נישט ביסטו שולדיג פאר די גאנצע זאך. אונז זאג מיר דעם רבונו של עולם קוק אהער אונז טוהן מיר מיר זענען זיך מוסר נפש, מיר האבן מוסר נפש געווען אונזער נשמה מיט אונזער גוף מיט די משפחה מיט יעדן איינעם, פארוואס האבן מיר עס געטוהן? ווייל קינדער דארפן זיין סעיף, זענען געקומען וויינען אז יעדער מלמד חזיר'ט זיי אוועק.

וואט א שעים וואס דא גייט פאר, וואט א שעים, זאג מיר אונז פארן אייבערשטן ליסן דערס אנלי א סוירטען עמאונט ווי קען דו, ווייל אז דו העסט נישט אריינקומען אין די פיקטשער העט עס נישט טויגן, סאו אונז גיימיר עים האנטן אזוי ווי מען האט געהאנטעט דעם גרינהאוז, יא מען העט עים אהיים ברענגען פון ארץ ישראל העט זיין אין אלע צייטונגען וואס ער האט אפגעטון, און נאך פאר מען האט געהאט א טשענס ווען מען איז צוריק געקומען פון דעטעקטיוו, הערטס א מעשה, און דאס האט מען איינגעגעבן פאר די עף בי איי, שוין געווען מענטשן זיי האבן אנגעקאלט דעם וויקטים'ס טאטנ'ס ברודער, און זיי מען זאל שוין ארויס גיין פון קאורט מען זאל נישט גיין ווייטער מען זאל נישט מען זאל נישט מען זאל נישט, ניין ניין מען וועט יא גיין, דו האסט געהארגעט דאס קינד, דאס קינד האט זיך גענומען שוין א מעסער צום האלז, סא היינט באקומט ער טערעפי אבער יענער מוז גיין זיצן, איי ער איז פון די שענסטע קעדילעקס ברענד נעימס אין סאטמאר, סא ביג דיעל, הו קעירס? הו קעירס? דער קיצור, ס'איז זייער אינטערעסאנט. כ'האב געזאגט אפאר סימנים אויפן האטליין און דער גאנצער עולם ווייסט ווער דאס איז, נישט נאר דאס ער האט מאלעסטעד אסאך בחורים, ס'קומט יעצט ארויס ער האט מאלעסטעד נאך און נאך בחורים, ס'איז אנבעליוועבל וואס ער האט אלץ געטון, ס'אפילו דא א שמועה, א קלא דלא פסיק, אז ס'איז געווען אין די ישיבה נאך אן איינגעשטעלטער, נישט קיין מגיד שיעור, אנדערע זאכן איז ער געווען איינגעשטעלט, און ער האט זיין זון, דעם אנדערן איינגעשטעלטן זון, אויך מאלעסטעט! ס'איז אנבעליוועבל! און ער איז זיך אנטלאפן אויף ארץ ישראל, געזעסן דארטן פיר חדשים אליינס, ער האט נישט געוואוסט וואס מ'ענטפערט פאר זיין ווייב און פאר זיינע קינדער, און דער סוף זענען זיי געפארן אויף ארץ ישראל, און ער זיצט אין ארץ ישראל, און וואס גייט ער דארט טון? ער העט אויך מאלעסטן אפאר קינדער! דערווייל הער איך אז ר'ארבעט פאר עוז והדר לבושה, ער ארבעט ביי עוז והדר? ס'איז אנבעליוועבל! ס'איז נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר. סאו בעיסיקלי אונז דארף מען ליידן פון אלע חזירים און נאכדעם לויפן זיי אויף ארץ ישראל אויף א סעיף העוון, אזוי מיינען זיי. עניוועי ער האט מאלעסטעט אסאך בחורים דא, נישט איינעם, ס'דא. א שמועה און א קלא דלא פסיק פון נאך אסאך בחורים וואס ער האט מאלעסטעד, און יעצט מישן זיך אריין דא די אלע טייערע קהל, אזוי ווי ס'דאך א ברענד נעים, וואס כ'וועל ארויסגעבן דעם נאמען, כ'דארף נאר וויסן אלס די פאליס אויס צו מ'מעג עס נישט שוין טוהן, צו זאגן א יא ווייל ער איז אנטלאפן, קומען צו אן די אלע גוט גייערס. אפילו ראביי גלאק, אונז האמער דאך געמיינט ער איז אונזערס א מענטש, ער מאכט לוויות פאר די אלע אווער דראגד בחורים'ס, ער חנפ'עט זיך דאך צו אונז, אבער יעדער איז פארפוילט אינעווענדיג, ער קומט אויכעט זאגן ניין אז ער נעמט עס איבער, ווי קומסטו אריין דא, דו מאכסט לוויות פאר בחורים וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן, ווי קומסטו אריין אין דעם פיקטשער? דו פארוואס פראטעקטסטו מאלעסטערס וואס זיי לויפן אוועק? פארוואס? דעטס די נעים אוו די געים. זעהט'ס מיט וועמען שלאגן מיר זיך? מיט די רבנים. נישט מיט די מאלעסטערס. און יעצט אז מיר גייען ווייטער. ס'איז דא איינער וואס ער רעדט אויכעט דארטן אויף זייערע אלע דרשות ביי די דזשואיש קאמיוניטי וואטש. די קאמיוניטי וואטש. דער מענטש רעדט ביי די אלע דרשות. און ער הייסט מיסטער דזשעיקאבסאן. א פענאמענעל ספיקער. קיצער, איך האב אים געהערט רעדן דעמאלטס אויכעט. אין קראון הייטס, איך האב יעצט געהערט א טעיפ ווי ער האט גערעדט, ער רעדט די זעלבע שטותים. ער האט א פראבלעם אז דער ליבאוויטשער רבי האט געזאגט מען טאר נישט פיינט האבן קיין שום איד. יעצט וואס איז געווען איז, איינמאל קאלט מיך אן עפעס א שליח פון קאליפארניע, ס'איז דארטן ווארעם א גאנץ יאר, און סדרייט זיך דארטן א סאטמארע חברה'מאן וואס ער וויל ביי אים שלאפן אין סוכה, דארף גארנישט נאר שלאפן אין די סוכה, נישט סוכות, א גאנץ יאר ער האט א סוכה.

איך רעד יעצט וועגן אים, איך האף אז זיין זיידנ'ס זכות וועט מליץ יושר זיין פאר'ן אז ער זאל ווערן א מענטש. ער איז יעצט אוועק, זאג איך אים, יענער איז מסוכן, דו האסט קינדער אין שטוב, דו האסט, איך מיין, ער איז מסוכן, האט ער אים ארויסגעווארפן. האט ער מיר געזאגט, אבער ער האט א פראבלעם, דער רבי האט געזאגט מען דארף יעדן איד ליב האבן. זאג, דער רבי האט נישט גערעדט פון קיין פעדאפיילס, דעם רבינ'ס צייט, איך ווייס נישט צו עס איז געווען אפילו א א א מדובר, איך האב געפרעגט ליובאוויטשער אידן וואס זיי קענען אלע דעם רבינ'ס ספרים, די אלע בריוו מיט אלעם. איז דא אויף א פלאץ ווי די רבי טוט מגנה זיין דעם ענין פון פעדעפיליע? זאגן זיי ניין. ס'נישטא אזא בריוו אפילו. ס'איז נישט געווען דעמאלטס אויף די בעלעט, ס'איז דאך נישט געשעהן, וואס האט מען געדארפט רעדן דערפון? ס'איז געשעהט ביי די גוים, דארף מען אונז רעדן דערפון? אגב די רבי האט מעודד געווען מען זאל אויסלערנען די שבע מצוות בני נח פאר די גוים, אבער האט נישט גערעדט דערפון. זאג איך פאר יענעם דו האסט א טעות, די רבי האט נישט געמיינט א חזר, וואס וועט אראפהרג'ענען די קינדער, עניוועי ער האט אים ארויסגעווארפן און פארטיג. דער דזשעיקאבסאן האט דעם פראבלעם.

ס'איז פונקט ווי א מענטש זאל קומען מיט א מעסער און ער זאל ארום לויפן און וועלן שטעכן מענטשן, וועסטו זאגן מען טאר דעם מענטש נישט לאזן אין די גאס, ער איז מסוכן. איז פונקט די זעלבע איז ווען דער מענטש קומט און ער האט א ערווה וואס ער קען עס נישט קאנטראלירן און מיט דעם וואס ער שטעכט אין א מענטש אריין הרג'ט ער אים אוועק, ס'האלט ער אין איין זאגן גאו פאר העלפ, גאו פאר העלפ, גאו פאר העלפ, אויף דעם דארף איך האבן דיין ארגענעזעישן זאלן גיין פאר העלפ? נאו וועי! מען דארף איינזעצן די חברה און איף יור איידיע איז גאו פאר העלפ ענד דאוז אר די פיפל הו אר פאנדינג דיז אפעירס דען איי וואנט טעל יו סאמטינג דעיר יוזינג יו ענד דעיר יוזינג יו ווערי בעד און אויב די בעסטע וואס דו קענסט ארויסקומען אין אזא שאלה אז מיסטער טאמפסאן איז דיין מלך המשיח אז אונז גיימיר קאנטראלן דעם עולם ווייל מיסטער טאמפסאן וויל איך דיר זאגן, איטס פאר פראם איט, דער עולם לאכט פון טאמסן, דער עולם ווייסט מ'גייט צו די סאטמארע עסקנים, ענד יו געט עוועי וויט איט, עספעשעלי ווען ער האט א ברענד נעים אזוי ווי טייטלבוים, היל געט עוועי וויט איט, דאנט ווארי. און דאס מוזטו וויסן, דעט יו גאננע אביוז די פאבליק פאנדינג, ענד איי עם גאוינג טו מעיק שור איים גאננע פוט אן א יוטוב, ענד איים אלסא גאננע רייט לעטטערס טו די גאווערמענט, ענד טו די וואנס דעט אר גיווינג יו די טעקס דידאקטעבעלס, דעט דיס איז ען ארגענעזעישאן וויטש איז דואינג ראנג. ס'איז געווען אזויפיל ארגענעזעישאנס וואס זיי האבן אנגעהויבן, זיי האבן אנגעהויבן מיט גיין זיך שלאגן, פארוואס איז יעדער מיד געווארן? וועגן דעם ווייל זיי זענען נישט אנגעקומען אין ערגעץ, זיי האבן געזען טשארלס היינס איז געווען קאראפטעט, נו האבן זיי געזען טאמסן איז קאראפטעט, סאו וואס גיי איך יענעם זאגן? איך גיי זאגן גיי ארויס פון מצרים, לויף אוועק, און איך פיר דיך אין אזא מין דזשי פי עס, מיט אזא מין לעדיטוד און לאנדזשיטוד, דו גייסט אריינפארן אין וואסער אריין. דו'סט נישט אנקומען אין ערגעץ, מיט מאכן פון דיר חוזק, מיט דיך יומיליעטן, דיטיריערעיטן, און די סוף גייסט נישט אנקומען אין ערגעץ, און דאס ארבעט מיר אונז יעצט, און די גאווערמענט איז קליערלי אוועיר אוו וואטס גאוינג אן, ווי אר ספעלינג איט אוט סאו קליערלי דעט איטס אנבעליוועבל, זיי כאפן זיך ערשט אליינס, פרעגן ראביי ראזענבערג האו דיד יו ביקאם סאו סמארט? זאג איך ווייל איך האב עס מיטגעמאכט, סאו עניוועי, מען האלט יעצט דא אז. מען גייט זיך שלאגן אפילו מיט.

ער'ט אונז זאגן אז ער האט נישט קיין מורא ווייל ער האט זאקערבערג אונטער זיין פליגל, ער האט אים נישט, ער מיינט נאר אז ער האט, ער האט אים אפשר געהאט אמאל, און די זעלבע גייט זיין מיט מיסטער טאמפסאן, האט זיך שוין ווי מען זאגט געשלאגן מיט אזאלכע גרויסע גיבורים, אונז זעמער געווען די וואס האבן זיך געשלאגן מיט טשארלס היינס און מען האט אים אראפגעברענגט. יעצט מיסטער סיוואלט און מיסטער דזשעיקאבסאן און די האול קרו, איי וואנט טו עסק יו א קוועסטשען. עפטער אלל סעד ענד דאן וויי דיד יו נאט סעי איווען וואן טיים גאו טו די פאליס גאו טו די פאליס איי העוו רחמנות אויפן פעדעפייל ווי לאוו יו און ווי קעיר פאר יו און יו שוד גאו פאר העלפ נאו וועי דאנט גאו פאר העלפ יו קען גאו פאר העלפ ביפאר יו סטרייק סאמבאדי וואנס יו סטראק סאמבאדי דארפסטו גיין צו די פאליס און דו דארפסט יענעם איינזעצן מיסטער סיוואלט איך ווייס דו האסט געמאכט א לאו סוט אגענסט וואן אוו יור פרעדעטערס.

יו וואנט דא רייט פאר כלל ישראל? יו וואנט דא א פעיווער? דאונט בי די ערב רב, דאונט בי א בלאפער סעינג איך וויל מיך מגייר זיין, אדער די גבעונים דארטן ביי יהושע'ן, מען וויל ווערן אידן און דערווייל האט מען פשוט געוואלט פראטעקט דער און סעלווס. דאונט דא איט ביקאוז ווי אר אוועיר אוו עוורי בעד מאוו דעט דיס פיפל וואו אר טרייאינג טו גאו ראונג אר דואינג. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. אזוי ווי דער עולם פילט אז ס'איז עת הזמיר הגיע, ס'איז שוין זומער ברוך השם, דארף מען אביסל רעדן. קודם כל איז דא מיט די בייקס, יעדער קויפט היינט א בייק, און ס'איז גוט, ס'איז א גוטע עקסערסייז, אבער מען דארף ארגאניזירן די קינדער אויף נאכמיטאג מיט א מלמד ס'ער זאל אויך האבן א בייק, און מען דארף פארן אין די פארק ס'זאל נישט קען געשען עקסידענטס, נאכדעם זאלט איר וויסן אז דער ענין פון צו נעמען קינדער. און קויפן זיי א בייק איז זייער מסוכן וועגן נאך א זאך, פונקט ווי מען זעהט ברוך מרדכי לעבאוויטש מיט די אלע אנדערע אריינגעכאפט בחורים אין קארס, א בחור האט ליב צו דרייוון האט ער אים געגעבן די קאר, די זעלבע אויך איז געווענטליך א עלטערערע בחור למשל פון צען אדער עלף האט שוין א בייק, די יונגערער האט נישט און די אויגן גייען אים אויס, זאגט ער איך וועל דיך לאזן פארן, ער זעצט אים ארויף אויף אים און מיט איין סיעט אויף אים און ער געט אים א טאטש און די ערוה שטופט ער אים אריין. און נאכדעם זאגט ער אים לאז מיך אביסל אליין פארן, יא איך וועל דיך לאזן, און ווערט ער א פרענד, און נאכדעם פיקט ער אים אויף, און נאכדעם ווערט ער זיין עבד כנעני א סעקשועל אביוז, אבער נישט ביי אן עלטער מענטש ווי ברוך מרדכי, צו ארטור סאמעט, צו יחיאל בראנער, ביי א בחור בערך א יאר צוויי און דריי עלטער פון אים, און דאס איז זייער דעינדזשערעס, און איך וויל מ'זאל מאכן אוועיר פארן עולם. פונקט אזוי ווי צו לאזן דרייוון א בחור איז דא א תאווה, דער בחור וויל עס האבן און ער לאזט זיך פאר דעם אפילו מען זאל אים מאלעסטן, די זעלבע דער יונגל טוט אויך די זעלבע און ער לאזט זיך צו ווערן מאלעסטעד ביי אביסל א עלטערן יונגל ער זאל קענען האבן די יוס אויף זיין בייק, סאו ווען דו קויפסט דיין זון א בייק דארפסטו אים דאס אנזאגן, און אויך דער זון וואס ער וויל זייער שטארק האבן א בייק, דארפסטו אים דאס אויכעט ווארענען אז ער זאל נישט חלילה פארכאפט ווערן אין דעם שמוציגן געשעפט. נאכדעם דארפסטו וויסן וואו דיין זון פארט, געווענטליך פארן זיי א פינף צען בלאק אוועק פון וואו זיי וואוינען און דארט פיקן זיי אויף נייע פרענדס, מען דארף זייער וואטשן, מען דארף וואטשן די קינדער ביינאכט, פארנאכטס און ביינאכט, מען דארף וואטשן מיט וועמען זיי פארן, וואו זיי פארן און אזוי ווייטער. נאכדעם דארף מען זייער געווארנט זיין וועגן די העלמעטס, ס'איז געווען אזוי אין מאנסי, געווען פאריגע וואך, דריי ניר פעיטל עקסידענט. צוויי קינדער וואס האבן נישט געהאט קיין העלמעט, איינער איז אריין געפארן אין א וואנט מ'האט אים געטראגן אין וועסטשעסטער האספיטעל, און דעם אנדערן איז אויכעט דארט נישט געהאט קיין העלמעט, נאכדעם איז געווען אן אנדערער עקסידענט וואס א מ'איז אריין געפארן אין אן עלטערן מענטש, סא דיז אר טינגס דעט ווי העוו טו בי ווערי קערפול אוו, אין וויליאמסבורג איז אויך געשען אן עקסידענט, און געווענטליך די אלע עקסידענטס לאזן זיך אויס מיט א מום אויף אייביג, סאו בי ווערי קערפול. עטס קענט זיך אלע דערמאנען ווינטער איז געווען אין בארא פארק אויכעט אזא טראגעדישע מעשה, ס'איז דא געווען אן עלטערע איד ער האט געהייסן ר' שיע כהן, ער האט געהאט אמאל א טומאר אין קאפ מ'האט עס אים ארויסגענומען אבער ער האט געמוזט גיין מיט א וואקער, ער פלעגט צאם נעמען געלט פאר אלמנות יתומים, געווען זייער א וואוילער איד, א איד א תלמיד חכם אויכעט, און די בייק האט אים אראפגעקלאפט מ'האט אים אריינגענומען אין שפיטאל און מ'האט אים פארגעסן צו באקוקן צו ער האט אינטערנעל בלידינג אין קאפ און ער האט אויסגעבלוטיגט א טאג שפעטער און ער איז געשטארבן. נאכדעם איז דא נאך א זאך, מען דארף זיי אויסלערנען די געזעצן וויאזוי מען מעג פארן, נישט צו פארן עגענסט טרעפיק, און אויכעט אז זאלן וואטשן, ווייל די קאר וויל זיך למשל אראפדרייען אויף א גאס, טאמער דארט איז דא א בייק לעין, נישט יעדער דרייווער געבט אכטונג דערויף, סאו די קינד דארף זיך פראטעקטן וויפיל ער קען. און נאכדעם בכלל, ס'איז הייס ס'איז זומער, יא מיט די בייקס צו אָן די בייקס, דער עולם איז מער אוטסייד, מען ספענד מער צייט אוטסייד, און יעדעס יאר דאך דא וואס זיי עלטערן זיך א יאר, ער הייבט שוין אן צו האבן א סעקשועל דרייוו, ער הייבט שוין אן, זיין באדי ווערט שוין דעוועלאפט, קיינער לערנט אים נישט גארנישט וועגן זיין באדי, און פלוצלינג זעט ער א יונג יונגעלע, הייבט ער אן צו טשעפען מיט אים, ער לייגט אים אין די שויס, ער הייבט אים אן צו גלעטן. רבותי, סטארט ביאינג אפען יור טשילדרען און עקספלעין טו דעם אלל אבאוט סעקס פריקס, עס קען פארשפארן אסאך צרות, און רעדט דא וועגן סעקס, ס'איז דא א מבול איז געקומען וועגן סעקס, איך פאר יעצט דא אויפן בי קיו אי זעה איך א ריזיגן רעינבאו, א קשת א רעינבאו. זעהט אויס אז דער אייבישטער איז ברוגז, זעהט אזוי אויס, יא. עניוועי, לאמיר צוריקקומען יעצט צו טשיילד פראטעקשאן. כ'האב שוין גערעדט פאריגע וואך, איך וויל נאכאמאל רעדן. רבי אברהם לייטנער, הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער ס'איז אן אייניקל איז געווארן מאלעסטעד, מ'האט עס פראבירט צו פארשווייגן, מ'קען נישט, און איך וויל נאכאמאל רעדן די היילייטס דערפון, די יונגל איז געווען נישט אויסגעלערנט, ווייל ווען מ'האט אים געטאטשט, דער גוי האט אים געטאטשט, האט ער געדארפט גראד לויפן צו זיינע עלטערן און זאגן מ'האט מיך געטאטשט, אדער צו א נעיבער, אדער צו א גראסערי סטאר, עניוועי, למעשה איז אזוי, מ'איז געקומען יעצט מיט פיקטשערס מיט די שומרים אז דאס האט גאר געטון א גוי. וויפיל אמת סע ליגט ווייס מען דאך נישט אונז ווייס מען דאך ווער ס'האט געהארגעט חזקאל שמש, ס'האט אים געהארגעט נפתלי שלעזינגער נישט רענטא, אונז ווייס מען די אלע זאכן, און אונז ווייס מען נאך א זאך נאך נישט ווער ס'האט געהארגעט דעם שטארק, דאס ווייס מען נאך אינגאנצן נישט, צוויי גוים פון אויסלאנד האט מען געזאגט, און דערווייל איז עס גוים פון דא און עפעס א א עפעס א מענטש וואס האט געדרייווט די ווען, ס'איז גוט אונז זעמיר גוט אינדרערד, און נאכדעם וויל דער עולם וויסן פארוואס מ'האט פיינט געהאט די אידן און היטלער האט דעקלארירט מלחמה, כ'האב ענק געזאגט, זאגן זאגט מען ווייל מ'האט אים עפעס נישט באצאלט, אידן האבן אים נישט געהענדלט ווי ס'דארף צו זיין. כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט, אוודאי ס'איז געווען א גזירה מן השמים, אבער מ'רעדט די גשמיות'דיגע סיבה. כ'וויל ענק עפעס זאגן, איך הייב אן צו פארשטיין פארוואס א גוי האט פיינט א איד. ווען א גוי שיסט איינעם טרעפט מען דאך אים נישט, א באס האט עס געטון און מ'זעצט אים איין, דא איז א דזשאוק, מ'טרעפט אפילו נישט. אלע סעקשועל אביוז גוים גלחים יעדער גייט זיצן, דא ביי אונז איז עס א דזשאוק, און דאס עקיומילעיט אסאך שנאה, און נאכדעם אין די ענד ווען דער גוי קען נקמה נעמען און ארויסווייזן זיין אנטיסעמיטיזם וואס ווייזט ער עס ארויס? אין יוראפ איז שרעקליך די אנטיסעמיטיזם איך ליין אין די צייטונגען ס'איז א שרעק, זיי האבן מיר געזאגט אידן זיי האבן געהאט הייזער אין אונגערן זיי האבן געהאט פאבריקן און זיי האבן געהאט לאנד מיט אלעם, די פאשיסטן האבן זיי אזוי ארויסגעווארפן זיי האבן געזאגט אז דו וועסט נאכאמאל צוריק קומען כאפסטו א קויל אין קאפ און גיי טו עפעס. סא איך בין א איד מיר טוט עס וויי, אבער באמת זעמיר זיך אליין שולדיג, ס'האט אזוי וויכטיג געוואלט אז יעדער חזיר זאל וואקן אין די גאס? ס'אזוי וויכטיג געווען אז מאליק וואס ער האט גענומען זעקס בחורים אין א האטעל ווי ס'דא זונות און ס'דא עקס רעיטעד מאוויס און ער האט געהאט זעקס שטיק אין א צוויי בעטן אריינגעלייגט און וואס ער האט געטוהן ווייסט עטס זיך איז אזוי וויכטיג געווען אז מ'זאל אים באפרייען נאך צוויי חדשים? ס'איז אזוי וויכטיג געווען? ווייל דאס ברענגט ארויס א גרויסן צארן. סאו בעיסיקלי איך וויל נאר זאגן איין זאך, אך בהשם אל תמרוד, איר זייטס נישט ברוגז אויפן אייבערשטן, ווען יו דו איט, יור גאנא סאפער פאר איט. דאונט בלעים השם, בלעים יור סעלף. סאו מ'האט גענומען יעצט א גוי, מ'האט געזאגט אז ער איז געווען דער וואס האט אנגעכאפט דאס קינד, דער גוי איז א זעכצן יעריגער גוי, מ'קען אים גארנישט טון. סאו אבוויעסלי דארף מען איצט האבן פראטעקשן, זיכער! דארף מען אויסלערנען די קינדער אז מ'טאר דיך נישט אנרירן, אקעי, לאמיר שוין זאגן נחום ראזנבערג איז א ליגנער, מלמדים האבן קיינמאל נישט געטאטשט קיינעם, אקעי, פיין. האסט דאך אבער א פראבלעם א זעכצן יעריגער שייגעץ אין די גאס, היינט האט דאך די גאווערמענט מתיר געווען דזשענדער מיט די אלע זאכן, סאו מ'לערנט עס און מ'ווייסט פון דעם, גייט ער און כאפט אן א אידיש אינגל אין די גאס, איז ווען דאס קינד וואלט זיך געוואוסט צו וואטשן אדער צו אנטלויפן וואלט דאך גארנישט געשען, אזוי זעט מען אויף. פיקטשער ווי ער כאפט אים אן ער הייבט אים אויף, ס'איז לעבעדיג, וואס? און גראדע הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער איז געווען זייער א נארמאלער מענטש ס'איז זיין אייניקל, וויאזוי מעגט עטס טון אזא עוולה צו נעמען אזא קינד און מאכן א שווייג דערפון, זאגן די תורה וועט אים אויסהיילן, די תורה וועט אים אויסהיילן אוואדע פונעם חולה הנפש, אבער פונעם חולה הגוף, ער גייט נעבעך אין דער ערד דער בחור, עניוועי, טוטס וואס עטס ווילטס, האט ארויסגעלייגט פיקטשערס, ס'איז, ס'איז געווארן, מ'האט געכאפט דעם גוי. ס'איז אזוי אמת פונקט ווי רענטא האט געהארגעט חזקאל שמש צו די דער אנדערער האט געהארגעט דעם לייזער פאלאק. דער לייזער פאלאק האט דאך אויך געהארגעט א שווארצע וואס ער איז געזעסן מ'האט אים ארויסגעלאזט און אזוי ווי אלע זייערע ליגיונות. סאו עטס האטס געוואלט לעבן מיט אזא קאמיוניטי? פיין! יעצט לעבט עטס דערין. וויאזוי וועט עטס ארויסקריכן דאס איז אן אנדער פראבלעם. דערווייל לעבט עטס דערין. די איינער האט מיך אפגעקאלט איך זאל אראפנעמען פונעם עמורדזשענסי פון וואן הונדרעט, מ'האט שוין געכאפט דעם גוי און ס'איז א גוי ס'איז נישט קיין איד. איך בין נאך נישט זיכער אז ס'איז א גוי, איך בין נאך נישט זיכער אז דער גוי איז בכלל געווען דארט, איך בין אינגאנצן נישט זיכער אין גארנישט, קען גאר זיין ס'איז געווען דער באס דרייווער אליינס, היינט ווייס איך שוין גארנישט, ווייל איט דאזענט מעיק סענס, דאס קינד איז גראד געגאנגען ווייטער אין חדר, ערשט צוועלף ביי איינס איז מען אים געגאנגען זוכן ער זאל דערציילן וואס איז געווען, איט דאזענט מעיק סענס די האול טינג, נאר גארנישט עטס ווילטס לעבן אזוי, לעבטס אזוי. די משוגעת איז אז מען כאפט רעבישע קינדער אויכעט ענד יו קודנט קעיר לעס, די רעבישע קינדער קומען אויך נישט ארויס, נאר די חילוק איז די רעבישע קינדער האבן גענוג מענטשן גבירים וואס זיי קענען געבן די קינדער טערעפי און זיי וועלן קיינמאל נישט דארפן גיין ארבעטן עניוועי ווייל זיי זענען נישט געמאכט פאר ארבעט, און אונז ואנחנו עוונותיהם סבלנו. כ'וויל נאכאמאל בעטן דעם עולם, לערן דיין קינד וואס דאס הייסט סעקס, וואס דאס הייסט א פיניס, און וואס דאס הייסט א וועדזשיינע, און וואס דאס הייסט ברעסט, און לערן זיי די אלע זאכן. און לערן זיך וואס דאס הייסט איינער טאר זיך נישט אריינשטופן אין דיר, און לערן זיך אז יעדער מאן האט א דיזייער אריינצושטופן אדער אין א בחור אדער אין א מיידל, און ס'איז דא אסאך פרויען וואס זענען לעסביענס וואס ווילן אויך טאטשן יונגלעך און מיידלעך, ענד טאלק אבאוט איט, ענד די מאר יו גאנא טאלק אבאוט איט, די מאר עדזשוקעיטעד די טשילדרען וויל בי, די לעס פראבלעמס וויל העוו, ביקאז נאכאמאל, ווען ס'סטרייקט שוין, עסטו גארנישט קענען טון, קומען די גוט מאכערס מיט די ליעזאנס, פאר די טיים בינג, עניוועי, מ'טוט, מ'ארבעט אין דעם, אבער. פאר די טיים בינג עס פירן נאך די קהילות מיט די גרויסע אגודת ישראל מיט די חברה פירן נאך די גאנצע לאו סיסטעם און זיי זאגן וועם ארויס צו לאזן און וועם נישט און דער אמת איז זיי לאזן נישט יעדן ארויס למשל יחיאל בראנער זיינע קינדער זאגן מיר אז זיי גייען נאך געלט פאר הונדערטער טויזענטער דאלער צו רעיזן פאר זיין טאטן פאר לאויערס כ'גלייב נישט ס'אמת ווייל איך האב געזען אז ער האט גענומען א לאויער פון די אומזינסטיגע לאויערס וואס די גאווערמענט שטעלט צו באט לאמיר זאגן ס'איז אמת. סאו אבוויעסלי נישט יעדער איז די זעלבע ווי מיך, אז איינער וועט הייסן טייטלבוים מעג ער סטרייקן א בחור כאטשיג ער איז א מגיד שיעור, נאר נישט יעדער קען דאס טוהן, און טאמער הייסט ער נאך טייטלבוים איז ער נאך אזא מענדעלע גראבער חזיר, ער קען נאך ארויסגיין קעגן מיר אז איך בין נאך גאר דער מנוול, הערסט ער איז דער צדיק און איך בין גאר דער מנוול, אנבעליוועבל וואס די טייטלבוימס ערלויבן זיך, אהרן טייטלבוים זאגט מען טאר נישט גיין אין ערכאות אפילו פאר א ניקל, און ער זיצט מיטן ברודער געהעריג אין ערכאות פאר דעם גאנצן פראפערטי. א פאר אויבערלענדער געזעצן פאר הארפענעס ווייסט ר' דוד הארפענעס זאגט ער ניין מען טאר אפילו נישט גיין אפילו פאר א ניקל דו שייגעץ דו וועלכע רב האט נאך געאסערט צו גיין פאר א ניקל סהייבט זיך דאך איבעראל אזוי אן ווען איינער אטאקירט א קינד געט ער נישט א צי אראפ ווילד די הויזן קיינמאל נישט ער געט א גלעט נאכדעם קומט ער צו צום רימען און מאכט ער עס לויז נאכדעם צוביסלעך פאלט די הויזן אראפ די זיפער עפענט זיך. נאכדעם מאכט ער משכב זכר וועלכע איד גייט אין קאורט, קודם הייבט זיך עס אן נאר אן עיקול און נו מ'איז שוין אין קאורט און ס'גייט שוין, בקיצור יענער וויל נישט ארויסגיין, הייבט זיך אן אז ס'ווערט א גאנצע זאך אז מ'זיצט אין קאורט, זיי זאגן אז דער רב וואזנער האט געשריבן א בריוו פאר אהרן דעמאלטס ווען ער האט גערופן זיין טאטן אין קאורט אז דאס איז קעגן כיבוד אב ואם און דאס איז די גרעסטע רשעות וואס מ'קען טון, נאר וואס? ס'איז נאר געווען ביי אהרן און אין טאהש זאגט מען ס'איז נישט ארויסגעקומען אין די גאס. דאס וועלכע האב איך שוין געזאגט ווייל הרב וואזנער איז נישט דער פוסק הדור. ער איז געווען א תלמיד חכם א איד א מורה הוראה. דעטס אלל הי וואז'. ביקאז' הי דידנט העוו גאטס ענד הי דידנט העוו א רוקן ביין ארויסצוקומען קעגן די אלע פרצות הדור. ווייל ער האט געוויסט ער האט קינדער און אייניקלעך מורה הוראות. זיי דארפן האבן דזשאבס ערגעץ. סאו וויפיל איז באגלייבט זיינס א תשובה וויפיל איז באגלייבט זיינס א מימרא. האט ער געזאגט האט ער נישט געזאגט. זיי זאגן ער האט געזאגט אז משיח גייט קומען און ער איז געקומען אן אייניקל אין חלום. משיח גייט קומען, די שאלה איז נאר ווען און פאר וועם. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער.
יעצט איז אויך הייסע זומער ידיעה ס'קומט אריין פון מאנסי פון די חברים אז ס'געווען דריי אינצידענטס אין עקסטערע גאסן, וואס מענטשן האבן געוואלט אריינכאפן קינדער אין די קאר, ס'איז זומער, ס'איז הפקר וועלט, אין מאנסי איז בכלל א הפקר וועלט, ס'רולט הגר א מצרי מיט זאגארבי ס'איז נישט קיין פראבלעם, קענסט טון וואס דו ווילסט, סאו דער העז טו בי א סיסטעם, אזוי ווי איך זאג אייביג אז ווען מען ליינט קריאת התורה דריי טאטעס זאלן זיך מנדב זיין צו וואטשן די קינדער, איך הער גראדע אין אסאך שולן דא אסאך קינדער איז דא פיר פינף טאטעס וואס זיי הערן נישט קיין קריאת התורה, און נישט ווייל ס'אינטערעסירט זיי נישט, נאר זיי האלטן אז צו וואטשן די קינדער איז וויכטיגער. דאס זעלבע דארף זיין איינס אדער צוויי מאמעס יעדן טאג ווען די קינדער קומען אהיים דריי פירע זיצן אין מאנסי, און אפילו אין ווילימסבורג אויכעט, נאר אין ווילימסבורג איז עס מער א טייט קאמיוניטי, איז אין מאנסי גייט מען ארום, ס'איז דא פעלדער וועלדער, דארף מען זייער שטארק וואטשן אויף די קינדער, איין אדער צוויי מאמעס זאל יעדן טאג נעמען טורן, נו. יעדן טאג אן אנדערע, און מען זאל וואטשן די קינדער, ווייל טאמער נישט וועט קיין גוטס נישט ארויסקומען, עטס ווייסט אז ווען מען כאפט אריין א קינד אפילו מען האט אים נישט גערעיפט, עס אריינכאפן איז גענוג א טראמא ער זאל ווערן משוגע פאר די רעסט אוו היז לייף, און כל שכן נאך ווען מען ס'רעיפט, טאמער ס'איז נאך א מיידל וואס אז מען רעיפט זי פארלירט זי די אויס ווירדזשין, סאו האסט עס אפגעהארגעט פאר לייף, סאו פליז וועיק אפ און סמעל די קאפי. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז דער באבובער רב ר' שלמה'לע האט איינעם געזאגט, ער האט געפרעגט וואס ער זאל טוהן, ער האט זיך איבערגעקערט מיט א קאר, האט אים ר' שלמה'לע געזאגט, זייער א גוט ווארט זאלסט דיר אונטערנעמען אז זאלסט קיינמאל נישט זיצן אין די קאר און דרייוון אן א סיעט בעלט. דאס זעלבע האט ר' אביגדור מילער געזאגט איינס האט זיך אפגעבריט מיט א פערקולעיטער זאלסט עס לייגן העכער די ריעטש אוו טשילדרען. יעצט וויל איך ענק זאגן, ס'איז יעצט געווען נאך א מורא'דיגע מעשה, אן אומגליק. א בחור איז געגאנגען אין לאנדאן שווימען, גרינפעלד הייסט ער, ער איז געגאנגען שווימען, נעבעך א א משפחה זענען געקומען נעבעך צו ליידן פאר כלל ישראל, האט א שוועסטער איז געשטארבן פון קענסער, די טאטע איז יונג אוועק, מ'האט אים געלייגט לעבן דעם טאטן, א ניינצן יעריגער בחור. יעצט למעשה. איך האב אייביג ליב צו וויסן פארוואס איז איינגעפאלן די סטעפס ביי הרב וואזנער, מסתמא איז עס געבויט איליגעל, איך האב עס געזאגט מ'איז צוריקגעקומען אז ס'איז אמת, ס'איז געווען געבויט איליגעל, אבער ווער האט זיך דען געקלערט פאר אזא גרויסע לוויה פון הונדערט ביז צוויי הונדערט טויזענט מענטשן? און יעדער מוז זיין ד' אמות פון ארון, איך ווייס ווען אונזער רבי איז געשטארבן די דברי יואל בין איך געגאנגען זייער ווייט פון ארון ווייל שטופן האב איך מיך נישט געוואלט ווייל קודם אסאך פון די חברה וואס האבן געטראגן דעם ארון האבן זיך אריינגעשטופט אין יענעמס אחור און געכאפט אן יענעמס ערווה, קענסט דאך שוין מיין פאליסי, און צווייטענס ס'איז גוט פון די ווייטענס אויכעט, ס'איז געווען אמאל דער חידושי הרי"ם נישט אנגעקומען צו זיין מאמע'ס לוויה, האט מען אים געזאגט וואס ביסטו אפסעט, זאגט ער איך בין נישט אפסעט, איך האב דאך באגלייט פון וואו איך קום. אין שול שטייט אויך מען זאל באגלייטן דעם ספר תורה, מען קען זיך דאך נישט יעדער צוזאמקומען צו מזרח, ס'האט דאך געשען משכב זכר, מען טאטשט איינער דעם אנדערן די ערווה, איז שטייט אין שולחן ערוך מען זאל גיין פון זיין פלאץ, ד' אמות באגלייט, דאס אלעס. איז למעשה האב איך אייביג ליב צו וויסן פארוואס ס'איז צוזאמגעפאלן די סטעפס, יעצט האב איך געוואלט וויסן פארוואס האט זיך דער בחור דערטראנקען, ס'איז א מורא'דיגע הארץ ווייטאג, זאגט מען ס'איז געשטאנען א סיין נאו סווימינג, נאו לייף גארד אן דיוטי. שוין, האסטו דאך דעם טעם פארוואס ער האט זיך דערטראנקען. פארוואס איז נישט דא קיין לייף גארד? ווייל די וואסער איז צו קאלט. די גאווערמענט ווייסט ווען מען מעג לאזן און ווען מען טאר נישט לאזן. ווי קאלט די וואסער איז און אויף שרה שלאגען פסק'ן מיר אונז איז ביז אינמיטן זומער, ביז תמוז. איז פשט אז אונטן די וואסערן זענען קאלט. יעצט אפילו דו פילסט אויבן אז ס'איז נישט אזוי קאלט, דו ווייסט אבער נישט ווי טיף אונטן איז און ווי קאלט ס'איז. מיט דעם, די גאווערמענט ווייסט ווען מען מעג גיין שווימען און ווען נישט. און נאכדעם איז דארט דא א בארג אונטער דעם, ס'איז נישט גראד די פלאר, און פלוצלינג ווערט עס מורא'דיג טיף, ממילא קען מען זיך פארלירן. כ'האב עס געוואלט מסביר זיין מער באריכות, ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז יא דא א לייף גארד, נאר נאך פינעווע איז נישט דא קיין לייף גארד, איז דער לייף גארד נישט דארט געווען, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'האט אזא שטריק וואס איז ארום גענומען וואס נאר דארט מעג מען שווימען אפילו ווען ס'איז דא א לייף גארד, און דער בחור האט געשווימט אויסערן שטריק, יעצט איך מיין נישט חלילה מעורר קיטרוג צו זיין אויף. נאר רבותי, מען מוז זיך אפלערנען פון יעדע זאך. ס'איז געווען אמאל א ראש ישיבה וואס ער האט געזאגט א דרשה, האט ער געזאגט אזוי, צו לערנען גמרא תוס' אנעם רא"ש איז אזוי ווי צו עסן א הייסן טעלער טשולענט אין א הייסן טאג זומער און נישט נאכטרינקען א קאלטן גלעזל ביר. פערציג יאר שפעטער טרעפט ער א תלמיד זאגט ער, דער ראש ישיבה געדענקט איר האט געזאגט די דרשה? זאגט ער יא, זאגט ער כ'וויל אייך זאגן כ'האב אין מיין לעבן נישט עובר געווען אויף די דרשה, ווען כ'האב געגעסן שבת א הייסן טעלער טשולענט האב איך געמאכט זיכער איך טרינק נאך א. קאלטן גלעזל ביר, אבער זאגט ער נישט נאר ווען ס'איז געווען זומער אזוי ווי דער ראש ישיבה האט געזאגט נאר אפילו ווינטער אויך, פארשטייסט ער האט נישט געכאפט אז מ'דארף לערנען דעם רא"ש פארשטייסט יענער כאפט נישט אז מ'טאר נישט גיין דארט שווימען ווען ס'איז נישט דא קיין לייף גארד און ווען ס'יא דא מעג מען אויך נאר גיין ווי מ'מעג ווייל מ'טאר נישט גיין ווייטער ווי די שטריק ווייל אונטן ווערט עס זייער טיף עניוועי ס'זאל זיין בלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים איך זאג אייביג ווען ס'געשעהט אן אומגליק אז מ'האט אלעס געטוהן וואס מ'האט געקענט האט עס דער אייבישטער געמאכט. אבער טאמער דו האסט נישט געטוהן וואס דו האסט געקענט ביסטו דיר אליין שולדיג, אויף דעם איז דא ושמרתם מאוד לנפשותיכם, יעצט איך מיין נישט דעם מת, איך מיין נישט דעם נפטר, איך מיין די וואנט. סאו אז ער איז געשטארבן ס'איז זיכער זיכער א טראגעדיע, מ'דארף זיכער תשובה טוהן, ס'איז זיכער אז דער אינטערנעט האט עס געמאכט, ווען נישט דער אינטערנעט זאג איך ענק וואלט דאך נישט געווען די אלע צרות, נאר דער אינטערנעט, נאר קען זיין יעצט מאכט ער שוין די פעיסבוק אויכעט און די וואטסעפפ אויכעט, ווייל בעלז האט שוין גע'אסר'ט דעם וואטסעפפ, סאו ווייס איך שוין נישט פונקטליך וועלכע זאך ס'מאכט עס. עס קען זיין קאמפיוטערס מאכן עס, קען זיין סעלפאונס מאכן עס, מען קען שוין היינט גארנישט וויסן, באט דאס איז זיכער אז דאס איז נאר דער אינטערנעט שולדיג, איז למעשה אזוי ווי דער אינטערנעט איז דאס אלעס שולדיג, וויל איך אבער זאגן רבותי, דזשאוקס אסייד, ס'איז שולדיג ווייל ער איז געגאנגען שווימען, עס איז נישט געווען קיין לייף גארד, און ער האט נישט געוויסט ווי טיף די וואסער איז, און ער האט נישט געוויסט אז די פלאר איז נישט גראד, און ער האט אויך נישט געוויסט ווי קאלט די וואסער איז, סאו הייבטס אן צו טון קאנסטראקטיוו. יעצט איך וויל זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'גייט זיין א הספד פארן אזוי גערופענעם פוסק הדור, אפשר איז ער פוסק הדורות אויך, קען זיין אלע פריעריגע דורות נאך נישט געווען אזא פוסק ווי ער, איך האב געוואלט זאגן ס'איז דא א איד וואס האט זיך גערופן אונגווארער רב, ער האט ארויס געגעבן מער חיבורים וויפיל דער פוסק הדור, און מען האט אים נישט גערופן פוסק הדור. איך וויל זאגן נאך א זאך, ס'איז דא א איד

ס'איז גענומען צו זיין דיינים, איז ווערט ער פוסק הדור, איך וויל פארשטיין בכלל, אהרן טייטלבוים האט דאך די הענט אין אלעם, ער האט די הענט אין, ער פסק'נט שאלות, ער האט א בוטשער פאר די גאנצע שטאט, און ער האט מאסקאווי דאק, און ער האט ווייץ פון כ'ווייס פון כ'ווייס פון ווי ער ברענגט עס דארטן, בקיצור, איך וויל פרעגן, פארוואס זאל נישט הייסן אהרן דער פוסק הדור, איך האלט אז אהרן איז דער פוסק הדור, ווען אהרן קומט אריין אן א הויזן אין בית מדרש און אהרן זאגט ס'איז מותר עריות, איז ער פוסק הדור, דערווייל טוט ער עס ביז צו עריות האט ער שוין אלעס געטוהן, שוין אלעס געטוהן, זיין זון מענדעלע איז נישט פון ראבערט, מאסקאווי דאק איז כשר, און אלע זיינע אנדערע הכשרים, סאו געטס א מינוט א טשענס און רופט, ווארטס, רופטס נאכנישט הרב וואזנער'ן פוסק הדור ווייל מ'טוט עס מוזן האבן פאר הרב אהרן, ער וועט זיין דער פוסק הדורות. יעצט איז דא, מ'האט געשאסן א קינד יעצט אויף מארסי עוועניו, און אלע צייטונגען זענען ביזי אז קען טאמפסאן מאכט נישט קיין גוטן דזשאב, ער טויג נישט, ער וועט פליען, עטס וועט זעהן, ער וועט נישט אנהאלטן לאנג, מען שיסט מענטשן אין ברוקלין אזוי ווי ס'וואלט געווען מותר לכתחילה. און איך וויל אויך בעטן די אלע עלטערן וואס האבן קינדער וואס זיי לערנען אין די אלע געגנטן שוין ארויס פון וויליאמסבורג, און בפרט נאך אין אהרן'ס מיידל סקול, און ס'נאך דא נאכדעם נאך, ס'איז דא א סקווערע מוסד נאך ווייטער, און ס'איז דא דער מילך קעסטל, דער נייטרא, מען זאל וויסן. ס'מוז זיין געהעריגע פאטראל מיט שמירה, ווען נישט חלילה ס'וועט זיין אן אומגליק. יעצט היינט אין דעילי ניוז פעידזש סיקס סעווען פארדאמען זיי דעם קען טאמפסאן אז ס'גייט א רויעך. ער האט נישט געכאפט א מענטש וואס וויל האבן א פאליטיקעל קעריער דארף ער קודם פראדוצירן פארן עולם און נאכדעם קען ער מאכן אביסל הענקי פענקי אבער דער מענטש האט אנגעהויבן מיט הענקי פענקי ער האט איבערגעלאזט אלע זיינע פרענדס וואס האבן אים געהאלפן ער האט זיך אריינגערוקט מיט ר' שלעזינגער און נאך אפאר חברה און ער טוט גארנישט, ער האט נישט דעם אפיס אין די הענט און שוין, און ער מיינט ער וועט אזוי גוט פארן. ביי טשארלס היינס האט מען געמוזט ארבעטן ווייל ער האט געהאט די פרעס מיט זיך, ער האט געהאט באהאלטענע פאליס וואס האבן געטוען פאר אים שייגעץ שטיק, איך בין געקומען דארט פראטעסטירן האבן זיי מיר געזאגט איף יו דאנט געט אף די פרעמיסעס דען זעצט מען דיך איין, כ'מיין איך קען וואקן, ס'איז. ס'איז א שקר געווען נאר גיי הייב אן מיט טשארלס היינס דער איז געווען א פארברעכער שוין צוואנציג יאר אבער דער טאמפסאן הי דידנט איווען מעיק איט יעט און מ'האט שוין אויף עם פול מיט טענות אזוי וועט זיין כן יאבדו כל אויביך השם עט די ענד אוו די דעי וועט עס אזוי אויסזעהן. פונקט קעגן איבער ווי מ'האט דאס קינד נעבעך מאלעסטעט דארטן אויף אין וויליאמסבורג אן די ענדע פון לי עוועניו. אויף פלאשינג, דארט אין די האוזינג האט מען זיך געשאסן און מען האט געהארגעט דארט איינעם, יא ס'גייט, מ'וועט הארגענען אסאך מענטשן ביז די גאווערמענט וועט אנהייבן צו נעמען די זאך אין די הענט, ס'ווייסט זיך יעדע זאך דויערט ביי זיי צייט, אבער ווען זיי נעמען עס נאכדעם אין די הענט גייט זיין פייער, די אלע וואס האבן געוואקט, און די אלע וואס מען האט געגעבן אזאלכע הענקי פענקי דיעלס, די פעדערל גאווערמענט גייט עס צוריק עפענען, און ס'האלט נישט ווייט, איך זאג איך האב אינסייד אינפארמעישן, איך בין אינוואלווד אין די זאך. געווען יעצט אויכעט א קעיס וואס מען האט געטאטשט עפעס א איד איז גאנגען טאנצן האט געזאגט מען זאל אים געבן די מעקסימום וואס מען קען אים געבן ביי לאו זאגט ער מען זאל נישט זיין צו שטרענג ביי די מעקסימום מען האט אים געגעבן אפאר יאר שרייען אלע, פאר די אידן ווען זיי טוען פינף מאל שטערקער לאזט ער זיי וואקן שניצלער מיטן בליטש' האט געוואקט מיט א ליגנט אז ס'איז נישט דא קיין פערמענעט דעמעדזש ער האט קיינמאל נישט געזעהן מיין קעיס. ווען יאסעלע פליט האט אויסגעהאקט פאר א שווארצן פעטערסן אן אויג האט ער געוואקט, הע הע, און דא געט מען גרויסע עונשים, ער ער גייט אנהייבן צו כאפן דעט, ווי האט געזאגט עיברעם לינקאן, יו קען פול אלל פיפל סאם טיים, יו קען פול סאם פיפל אלל דע טיים, באט יו קענט פול אלל פיפל אלל דע טיים, ער כאפט נישט אז יעדער זיצט מיט א מגדלת, מיט א פארגרעסערונג גלאז און מען וואטשט אים, און ס'איז זייער זייער נישט גוט וויאזוי מען באשרייבט אים אין אלע צייטונגען. יעצט איז דא אין ארץ ישראל א חרדי וואס ער איז געווארן א. ער איז אוועק פון אידישקייט און ער סוט יעצט די גאווערמענט פאר די אלע מיס עדיוקעישאנס וואס מען האט זיי נישט געגעבן און עס גייט יעצט ארויסקומען אז עס איז אלס געפאפט און געפאפטע זאכן, מען ווארפט ארויס בחורים, מען געט זיי נישט קיין עדיוקעישאן, מען קאלעקט אויף זייער נאמען געלט, אויך האט ישיבה אוניווערסיטי האט געהאט א גרויסן לאו סוט פון זעקס הונדערט מיליאן דאלער, זיי האבן באצאלט שטילערהייט אסאך געלט, זיי האבן פארקויפט פאר צוויי הונדערט און פופציג מיליאן דאלער פראפערטי, די בעסטע פריים פראפערטי, און זיי האבן באצאלט, יעצט קומט נאך א לאו סוט. ס'קומט דער זעלבער לאו-סוט אויף אן אנדערן אופן אויכעט אויסגעטייטשט, און יעצט סוען זיי פרייוועט די צוויי מלמדים אויכעט וואס האבן געטוהן די אלע זאכן, סא בקיצור די זאכן קען מען שוין מער נישט באהאלטן. יעצט ס'דא אמנון יצחק האט מיך גערופן איך זאל קומען זאגן א דרשה דארטן אין ארץ ישראל וועגן טשיילד סעקשועל אביוז וואס ס'גייט פאר, ווייל איך האב מיט אים גערעדט און איך האב אים געזאגט וואס דא גייט פאר, האט ער האט ער געפרעגט און וואס איז אין ארץ ישראל, זאג איך ארץ ישראל איז נאך ארגער ווי דא, ווייל דארטן זענען נאך די רבנים אין פאוער. און ער כאפט שוין אז ס'טויג נישט, ווייל ער כשר'ט דאך יעצט אלע כלים פון די עדה חרדית' שחיטה. סאו בקיצור, ס'איז נישט אזוי דיפרעסינג ווי מ'מיינט, ס'פארט ברוך השם זייער גוט. נאר הער אויס, יעדע זאך נעמט צייט. יעצט די עיקר וואס מ'דארף ארבעטן איז, כ'האב אים געזאגט פאר דעם אמנון יצחק, די עיקר איז אז יעדן שטאט, אזוי ווי אין בני ברק זאל זיין אן אפיס, וואס אין דעם אפיס זאל א קינד קענען אריינגיין קאמפלעינען אפילו אויף זיין אייגענעם טאטן, און ס'זאל זיין געראנט נישט דורך רבנים, נאר דורך סייקאלעדזשיסט סייקיאטריסט וואס זענען מענדעטארי ריפארטערס, און נאכדעם זאלן אריינקומען די פאליס און זאלן עס אינוועסטיגעיטן, און מ'קען דאס נישט לאזן אויף הפקר. בני ברק, ס'דא ליטווישע חסידישע דארף זיין כאטש פינף אנדערע אפיסעס. און זאלן נישט גארנישט האבן צו טון מיט דעם חסידות, למשל מיט בעלץ און מיט וויזשניץ, ווייל דעמאלטס וועט מען זיי ערשט קענען צום ריינוואשן. א קינד מוז האבן צו וועמען צו קענען גיין קאמפלעינען, און נאכדעם דארף מען נעמען עקשאן, און די גאווערמענט געבט פאר דעם געלט. די באזיצער פון די טשיילד פראטעקשאן אין ארץ ישראל זאגט די גאווערמענט געבט פאר דעם מיליאנס אוו דאלערס, נאר ביי די פרומע זאגט מען ס'געשעהט נישט. שוין, האטס אלע א פרייליכן שבת, כל טוב.